א גוטן ערב שבת קודש פרשת מטות און מסעי אין חוץ לארץ, און א גוטן ערב שבת קודש פרשת מסעי אין ארץ ישראל, און א גוטן ראש חודש אב משנכנס אב ממרבין בשמחה. איך וואלט זאגן פארן עולם אז מען דארף זייער געווארנט זיין מיט חינוך פאר די קינדער, קודם כל איך האב נישט געגלייבט, איך זאג אייך די אמת, איך רעד צו ענק יעצט, און דאס וואס איך זאג איך גלייב אויך נישט אז ס'איז אמת, איך גלייב היינט שוין גארנישט, איך האב געהאט זיבן קאלס פון ערנסטע מחנכים, פון ערנסטע עלטערן, פון ערנסטע טאטעס און פון ערנסטע מאמעס, און זיי האבן מיר געזאגט די דרשה וואס איר האט גערעדט וועגן די קינדער פון פרענטש קיסינג איז געווען א. אזא מין נוצבארע דרשה, א פרוי זאגט מיר איך קען נישט אזוי רעדן צו מיין טאכטער, כ'האב איר געזאגט הער דאס אויס וועסטו הערן אלעס, זיי הייבן זיך ערשט יעצט אן צו כאפן וויפיל איסורי כריתות זענען שוין דורכגעגאנגען, און נאכדעם ווען מען ווערט שוין פארעקלט פון די פרוי ווייל מען טוט עס ווי מען זאגט באיסור, ווען מען האט שוין חתונה איז עס א צרה, די גמרא זאגט, תניא, האמיר געלערנט אין א ברייתא. היה ר' מאיר אומר, ר' מאיר פלעגט זאגן, מפני מה אמרה תורה, פארוואס האט די תורה געזאגט אז א נידה לשבעה, אז א נידה זאל זיצן און זאל נישט וואוינען מיט איר מאן זיבן טעג, זאל ציילן זיבן טעג, זאגט ר' מאיר, מפני שרגיל בה. ווייל ער איז צוגעוואוינט צו איר, ער האט זי דאך יעדעס מאל, במילא וקץ בה ווערט ער פארעקלט. שטעל דיך פאר איינער האט ליב טשיז קעיק, ער וועט עס עסן דריי וואכן רצופים ברויך ער עס נישט מער. אמרה תורה זאגט די תורה, תהא טמאה שבעה ימים, זאל זיין טמא זיבן טעג, כדי שתהא חביבה על בעלה, זאל זיין געליבט אויף איר מאן, כשעת. כניסתה לחופה, און מיט אזא ליבשאפט ווי זי איז אריין אין אונטער די חופה. יעצט כ'וויל ענק זאגן, דאס איז אין א ברייתא, יעצט די זעלבע ברייתא ברענגט דער אבות דרב נתן פונעם הייליגן תנא רבי עקיבא, די זעלבע טעם מיט די ברייתא מיט אלעם. ווייל דעמאלטס האט מען חתונה געהאט איט וואז די פירסט טיים עקספיריענס און די גרעסטע ליבשאפט איז דעמאלטס אריין, קויפט אלע זאכן פאר די חתונה. האט דער אייבישטער געוואלט אז ס'זאל זיין א ליבשאפט א גאנץ לעבן אזוי ווי דעמאלטס די פירסט טיים, און דאס קען זיין נאר דעמאלטס אז מ'איז זיך פורש, מ'איז זיך פורש געוויסע טעג און נאכדעם קומט צוריק די ליבשאפט, סאו בעסיקלי ווען די פרוי קומט אהיים פון די מקווה יעדעס מאל איז עס אזוי ווי זי קומט נאך די חופה. איטס א פירסט טיים אפעיר. טאמער אבער הענגט ער שוין מיט איר ארום א יאהר צו א האלב יאהר און ער קען שוין יעדן לאך און ער קען שוין יעדע זאך און ער קען שוין אלעס פון איר איז עט די ענד אוו די דעי צוריק בויען א ליבשאפט קען מען נישט. מען קען עס ממש נישט צוריק בויען. איז עס איז זייער א שווערע זאך. אויסער דעם וואס ס'איז פארמישט איסורי כריתות. אבער וואס מיר טוט וויי איז די לא עשי ולי עשי אז וויאזוי איז דאס אז אונז האמיר א קאמיוניטי אונז טראגן מיר א פירן זיך ערליך מיט זיי אפגעהיטן אונז דינען מיר דעם אייבערשטן, וויאזוי איז דאס אבער ביי אונז אין קאמיוניטי האבן די מיידלעך נישט געוויסט אז מען טאר נישט וואוינען מיט די בחורים פאר די חתונה, זיי האבן ארום געטרענט איבעראל, עס האט מיך אויפגעקאלט א גרויסע מחנכת פון קרית יואל, זי האט מיר געזאגט, כ'האב הנאה אז זי האט עס געזאגט, ווייל דא איז דאך אלעס צניעות, און דא איז דא אסאך ביימער און וועלדער און פעלדער, און למעשה. קומט דא פאר די ארגסטע זאכן וואס איז דא, יעדער ווייסט ביי זיך וואס קומט פאר די ארגסטע, ס'מוז נישט זיין ס'איז די ארגסטע, ס'קען זיין ערגעץ אנדערש נאך ארגער, ס'איז א מורא'דיגע זאך און מען דארף נעמען אויף זיך, ס'קומט א נייע יאר, מען דארף תשובה טון, לאמיר אנהייבן צו נעמען אויף זיך אז מען זאל מער מזהיר זיין די אינגעלייט און אויך די יונגע ווייבלעך אז מען זאל זיך אריינלאזן. און מער אין הלכות נידה. ס'איז דא אינגעלייט וואס האבן שוין געענדיגט ש"ס, ווען קלויזענבורגער רב פלעגט רעדן און ער מאכט א כולל ש"ס האט מען געהאלטן ער איז א משוגענער. דו ווייסט אז ס'איז יעצט דא אפשר זיבעציג אכציג אינגעלייט אין ארץ ישראל פון עטליכע כוללים וואס האבן זיך פארהערט ש"ס? ער איז גארנישט געווען משוגע, אונז זעמער געווען משוגע, אונז האבן געלאזט די צייט זאל דורך גיין, איינער האט זיך יעצט גע'גט פון די פרוי, שרייבט ער אריין זייער א שיינעם בריוו, ער שרייבט אריין. נאכדעם וואס כ'האב מיך געגעט, כ'האב געמיינט דער גליק האט מיך שוין געטראפן, יעצט זעה איך ערשט אז כ'האב אנגעברענגט אזויפיל יאהרן זיך צו שלאגן מיט מיין ווייב פאר גארנישט, און די זעלבע דא אין א שפיטאל, א פרוי איז געשטאנען אויפן טויטן בעט און זי געט זיך א דריי אויס צו אים און זי פרעגט אים זאג מיר ביסט מיר מוחל אויף די אלע יאהרן וואס כ'האב דיך מצער געווען? זאגט ער יא, ביסט דאך אויפן טויטן בעט, וואס איך וועל דיר יעצט גיין זאגן ניין? איז פרעגט ער איר ביסטו מיר אויך מוחל? זאגט זי יא. זאגט ער האט מען דאך אנגעברענגט דעמאלטס פופציג יאר מיט קריגעריי פאר גארנישט, ווי איז מען אנגעקומען? רבותי ווען מ'זאל נעמען א באטראכט די נדות לויפט אויך דורך זייער שנעל, ס'לויפט דורך, ס'הייבט זיך אן לאמיר זאגן ביי די צוועלף, ס'ענדיגט זיך אמאל פלעגט זיך עס ענדיגן ביי די פינף און דרייסיג, היינט הער איך ענדיגט זיך עס שוין ביי די פופציג, ס'איז. מען עסט גוטע מאכלים, גוטע ווייטעמינס, מיט אלעם, מען עסט אפאר מאל א וואך פליישיגס, דערהיים איז דאס נישט געווען די אלע זאכן, מאכט מען זיך א חשבון, ס'איז דורכגעלאפן די צייט, יעצט האסטו שוין נישט קיין שום ניסיון, כ'מיין קיין ערנסט ניסיון, עסט דאך נישט גיין ביי די פערציג זינדיגן מיט אן אנדערע, איז דאך נאר דאס, אז עסט דיך צוריק האלטן אז ס'קומט די נדות, אבער אז דו באקומסט עס שוין נישט איז וואס טוסטו שוין אויף אויף די וועלט? אמת דו ליינסט קרית שמע יעדן טאג, דו טוסט די אלע זאכן, אבער דאס איז נישט די עיקר. די עיקר נסיון ליגט בין איש לאשתו אין די עניינים, מען זאל זיך פורש זיין, סאו למעשה איז דארף מען מאכן איבעראל שיעורים קביעים און מען זאל אנהייבן פארצולערנען איבעראל און מען זאל אפילו געבן טעסטס און געבן פרייזן, איך בין ווילינג צו בעטן דאלערס צו דאונאטס אז פופציג אדער זעכציג פראצענט פרויען ווייסן אפילו נישט וויאזוי מען ציילט חמישה ימי טומאה און שבעה נקיים, און ס'איז דא צען פופצען פראצענט וואס ווייסן אפילו נישט וויאזוי מען מאכט א בדיקה און וואס דאס הייסט א מוך דחוק. סאו בעסיקלי וואס פארקויפט מען אונז? אונז זעמיר פרום? וואס? מ'גייט מיט א שטריימל שבת? די שטריימל פיט זייער גוט אויף יעדן חסידיש אינגערמאן וואס ער איז אן עם הארץ, פארוואס? ווייל די שטריימל זאגט זעהסט דא קומט א שוואנץ, לערנען קען ער נישט, א חסידישער אינגערמאן מיינט ער אז ער איז, איז ממילא דארף מען זעהן זייער זייער שטארק, צוריקצושטעלן די אלע זאכן. ס'איז מורא'דיג וויכטיג. כ'האב אליין נישט געוואוסט וואס דער שיעור האט אויסגעמאכט. פארקערט ווען כ'האב עס געמאכט איז געווען אזאלכע וואס האבן עס געהערט פארדעם און זיי האבן געזאגט אז זאל עס אפילו נישט ארויפלייגן ווייל ס'איז אזא מנוול'ישע האטליין. סאו קום איך מיר אויס, מ'האט דאך מיך שוין געלייגט אין חרם פארדעם, יעצט קענען זיי שוין גארנישט טון, זיי קענען מיך נאכאמאל לייגן אין חרם. און דערווייל ווער איך יעצט געוואויר פון די גרעסטע מחנכים פון כלל ישראל אז דאס איז גאר געווען פון די בעסטע שיעורים וואס איז געווען ווייל ס'האט אויסגעלערנט דעם עולם פוינט בלענק וואס מען דארף טון און וואס מען דארף נישט טון און אז דער עולם זאל נישט האבן געוויסט אז מען טאר נישט ארום הענגען אלס חתן כלה. דאס איז געווען ביי מיר אליינס א וואונדער אבער איך פארשטיי עס פארוואס ס'איז געקומען דער משוגענער וואס האט איינגערעדט וואס צניעות איז און דער אייבערשטער זאגט כי לא מחשבותי מחשבותיכם. מיין מחשבה איז נישט אזוי ווי ענקער מחשבה, ולא דרכיכם דרכי, און מיינע וועגן זענען נישט אזוי ווי ענקערע וועגן, נאום השם, אזוי זאגט דער אייבערשטער דאס איז, קוק ישעיה פרק נ"ה. און וואס האט זיך אויסגעלאזט? דער שייגעץ פלאטוטשענער מענדלשטיין האט אנגעהויבן צו טשעפען מיט מיר, ער האט צוזאמגערעדט א דריי פערטל שעה אויף א סאטמארע האטליין קעגן מיר, היינט האבן זיי עס אראפגענומען. האט אים דער אייבערשטער געגעבן א מתנה אז זיין זכר איז געווארן א נקבה, פארשטייסט ער דרייט זיך איין צו שטעלן א פרוי, און דאס זעלבע געבן די אלע אנדערע, יעדער האט באצאלט, זיי צאלן נאך יעצט א ביטערע פרייז, סאו לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, לאמיר וויסן וואס צניעות איז, אז א דיין ווי חזקאל טייטלבוים האט א רעכט פארצולערן הלכות נידה אין סאטמאר ווען ער האט א היסטערי אז ער האט געטאטשט זיין שוועגערן, דאך ממש איז דאך לצנות וואס דא גייט פאר. צי מען נעמט אזא זלמן לייב פיליפ, האב איך שוין פארציילט, אין סענד סטריט האט ער געשטיפט אין זיין שוואגער, און חזקאל טייטלבוים'ס ברודער אין רבי לייביש אדער אין רבי לייביש אין אים, אויבן מ'האט זיי געטראפן אויף די שטאק, דאס איז די בעסטע וואס סאטמאר קען אהערשטעלן? עניוועי איך האב הנאה, איטס בעדער לעיט דען נעווער, ברוך השם עס דרייט זיך ארום די דרשה, און טאטעס און מאמעס זאגן פאר די קינדער זאלסט וויסן די טארסט נישט טוהן וואס די טוסט, און דער אמת איז ס'איז בכלל נישט ריכטיג צו טוהן ווייל די מיידל וויל דאך. זיין אז צו די חופה זאל זי נאך האבן בתולים און זאל קענען אינדזשויען מיט איר מאן בעט על טהרת הקודש קען זי באשטיין איז אז זיי גייען ארום הענגען דערס אלוועיס עקסידענטס דעט העפענס ער ווערט זייער צוהיצט זי ווערט זייער צוהיצט זי פארלירט זיך זי האט נאך אביסל וואדקע און די געים איז אווער און נאכדעם אז זי ווערט שוואנגער, מוז מען שוין מאכן די חופה. יעצט איינער האט מיך אנגעקאלט אויפן האטליין אז כ'האב געזאגט ס'איז דא א גמ' כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה, זאגט ער הייבט ער אן אזוי, קודם דאס איז נאר א נידה מדברי סופרים, ווייל דאס איז דאך נאר א חזל מען זאל מאכן די שבע ברכות, וואו ער זאגט דארט אין מסכת כתובות אז מען האט מתקן געווען די שבע ברכות, איז לאמיר זאגן אז דו ביסט גערעכט, איך גיי נישט יעצט אריין אין די זאך, איך וויל דיר זאגן, לאמיר זאגן אז דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, דאס הייסט אונז זעמער רעפארם חברה וואס א זאך פון דרבנן אינטערעסירט אונז נישט, צו וויל מען אז אונזער קדושת ישראל זאל זיין סיי מדאורייתא כשר און סיי מדרבנן, איז ממילא וואס קומסטו מיט דעם און דו זאגסט, און נאכדעם וויל איך דיר זאגן, דו ווייסט נישט וואס כלל ישראל איז דורכגעגאנגען און וואס מען גייט נאך יעצט דורך, וואס פנויות זיי גייען אין מקווה, ס'איז געווען אמאל א צייט ווען א גאנצע סקול פלעגן אלע גיין אין מקווה, און זיי האבן געוואוינט מיט די בחורים, די בחורים אליין האבן קיינמאל נישט געוואלט נעמען פון דארטן א מיידל, זיי האבן זיך גע'עקל'ט פון זיי, זיי האבן געוויזען אלע פראסטעטוטס, סאו וואס האסטו דא אויפגעטון?

עס איז געווען דא צוויי גרויסע פוסקים, איינער געהייסן ר' הענקין און איינער געהייסן ר' משה פיינשטיין. ר' הענקין האט געהאלטן, ער שרייבט עס אין זיין ספר, א תשובה ספר, ער האט געהאלטן ווען אפילו א גוי זעט אז ס'איז זיך מייחד א יונגל מיט א מיידל, זיי גייען אריין אין אן אפארטמענט, סא פאר דאס איז געהעריג קידושין דאורייתא, ווייל די דין איז אז אפילו א גוי קען אויך זיין אן עדות מסיח לפי תומו, סא און און טאמער זעהט מען עס נאך יעדן טאג, און טאמער זעהן עס נאך אפאר גוים, ווער האט דיר איינגערעדט אז דו האסט ארויס די אלע גדרים, דו האסט עס נישט ארויס. ר' הענקין האט געהאלטן איינער וואס איז זיך מייחד מיטן בויפרענד, און גוים האבן עס געזעהן ווי זיי גייען אריין אינעם אפארטמענט איז מחויב צו נעמען א גט ווען נישט איז עס אן איסור אשת איש, און נאכדעם מען דארף פארשטיין, דיע דאס איז דאך קונה.

ס'איז דא א סוגיא אין מסכת קידושין פון חוששין לסבלונות, וועגן דעם געט מען נישט ווען א חתן כלה קומען זיך צאם ס'מיינט א בחור און א מיידל קומען זיך צאם ביים טיש צו רעדן תכלית, לייגט מען נישט אראפ גארנישט צו עסן און גארנישט צו טרינקען, ווייל דאס קען הייסן אז דאס איז געווען אזוי ווי סבלונות, האט געגעבן מתנות, די אלע זאכן זענען זייער הארב, ס'איז נישט אזוי גלאטיג ווי דו מיינסט. נאכדעם איז דא א נייע זאך, ס'איז היינט דא די מאדערענע, נישט די מא, ס'איז שוין, ביי די חסידים זעה איך אויכעט. זעט עס אויף אלע בלאגס. ער געט זיך א בייג אראפ, ער בוקט זיך פאר איר, און ער געט איר א מתנה, און ער פרעגט וויל יו מערי מי? און זי ענטפערט אים יא! דעט מעיקס הער פיל ווערי גוד, ס'איז זייער פיין, אבער ער האט איר געגעבן עפעס א מתנה, צו א רינגל, צו וואטעווער הי געיוו יו, דאס איז קידושין דאורייתא, דאס איז געהעריג קידושין. איז למעשה איז נאר די פראבלעם אפשר נישט געווען דארטן צוויי מענטשן עדות זאלן זעהן, איך זעה אויף אלע בלאגס זעט מען אלע עדות ארום און ארום, ס'איז א דזשאוק וואס גייט פאר מיט קדושת ישראל.

האט זי געקענט באשטיין מיט אים צו וואוינען? דאס איז ווערי סיריעס ביזנעס. ס'איז געווען א מעשה א יאר צוויי צוריק ווען א קאר האט געמאכט אן עקסידענט, ס'האט זיך אנגעצינדן א חתן און כלה זענען ביידע פארברענט געווארן. האב איך געשריגן דאס איז נישט קיין שומר, וויאזוי האט געמעגט א חתן א כלה פארן ביינאכט אינמיטן די נאכט מיט אינאיינעם? איז דעמאלטס האט יעדער געזאגט ביסט א משוגענער משוגענער משוגענער.

וועסילע צו די חתונה זאגט זי היטן דיין מאן, איך וועל זיין דיין מאן, איך וועל דיך נעמען, און די מינוט דיס ווארקס לייק דיס, די מינוט האסט געטון זנות, איז קודם שוין נישט דא נאר אש און אש, און נאכדעם דו עקלסט דיך אליינס ווייל דו כאפסט נישט, דו כאפסט יא, אויב זי קען זיך אראפציען די בודזשי פאר מיר, פאר וויפיל נאך מענטשן האט זי זיך שוין אראפגעצויגן די בודזשי, און וויפיל נאך מענטשן האט זי שוין אריינגעלאזט אין איר לאך, און דאס איז זייער זייער אן ערנסטע קוועסטשען, און פיפל דאנט גאו פאר דיס ענימאר. טאקע ער האט זיי צוגעזאגט האט ער ליב געהאט, ער האט געמיינט אז ס'וועט זיין עפעס, און די ענד אוו די דעי הי דיסיידס הי דאזענט איווען טראסט הער, סאו נאכאמאל דאס אויסגיין מיט די אלע זאכן דאס איז זייער זייער נישט קיין גוטע זאך. שוין האב איך הנאה אז דער עולם האט אנגעהויבן צו כאפן וואס דא גייט פאר, און מען דארף אנהייבן צו מאכן גרויסע תיקונים, ס'איז א שווערע פראבלעם, מען דארף אנהייבן צו מאכן תיקונים. יעצט, ס'איז געווען די וואך עמודים ספאנסערט עס, און איך האלט אז סאטמאר דארף עס אויך ספאנסערן, איך מיין זיי האבן דאך די גרעסטע צאל מענטשן, און דא איז פון עמודים וועגן ס'הייסט נארקאן דיסטריביושן, דאס איז די טרעינינג, מ'לערנט אויס דעם עולם וויאזוי מ'זאל באקומען א פרי נארקאן קיט, און מען לערנט אויס דעם עולם וועגן דראגס, מען לערנט אויס דעם עולם אז מען זאל געבן א נידל טאמער ס'פעלט אויס, דאס איז א מורא'דיגע זאך, ווייל ליידער ליידער איז מען פארכאפט. עניוועי, דעס איז געווען אין רב אייכנשטיינ'ס שול פארטי סעווענטין עוועניו פי, דעס איז שוין געווען, אבער. ווער ס'וויל איינלאדענען אין בית מדרש, אין זיין בית מדרש אדער אין זיין קאמיוניטי, איך פלעג אמאל באקומען די לייבעריס אומזינסט אויך, האט מיר די פארקאקטע יאקמער שמאקמער חברה זיך געלאפן צו די לייבערי, דאונט גיוו איט טו הים, היז א סעקס טאלקער, טאלקער אוו סעקס, עניוועי, די פרוי האט מיך געקענט פון די פון די טעלעוויזשענס פון איבעראל, האט זי זיי געזאגט, איך האב ענק אין דר'ערד, איך וועל אים געבן וואס איך וועל וועלן, און אז ס'געפעלט ענק נישט קומטס נישט. דאס איז געווען סאך מער אלע יארן. ווי א גוטע זאך האבן זיי געוואלט שטערן, און נאכדעם איז געגאנגען די אלטע פייגא, זי האט געזאגט פאר הערשל וועבער אז פון רבינ'ס הויז קומט ארויס אלעס גוטס, און די גאנצע הצלה זאל מען זאגן עס קומט ארויס פון רבינ'ס הויז, פארשטייסט וואסערע בהמה זי איז געווען, עניוועי, ס'הייסט NARCAN, נארקאן טרעינינג איווענט. איך האלט אז מען דארף שטאט צו האבן א שיעור יעדע נאכט דארף מען מאכן כאטש איינמאל א וואך א שעה וואס מען זאל עס לערנען אין אלע שילן, עמודים ספאנסערט די מעדיקעישאנס, די גאווערמענט געט עס אומזינסט, און ווער ס'וויל זיין אינוואלווד אין דעם זאל שיקן א אימעיל מיט די טמא'נע כלים, וואס עטץ רופטס די טמא'נע כלים, נישט דא נעבעך איין רב וואס איז נישט. טמא מטומא מבית און מבחוץ חזיר און נואף עניוועי איז ODPREVENTION דאס איז אווער דראג פריווענטשען שטרודל עט AMUDIM דאט ORG דעטס איט מען דארף אנהייבן צו יוטעלייזן אלע זאכן סא דאס איז מוראדיג וויכטיג ווען נישט קענט עטס אנקאלן עמודים יעצט אז מען וויל אנקאלן עמודים געב איך ענק אלע אינפארמעישן מען זאל זיי קענען קאלן.

פייוו וואן סעווען זירא טו טו טו אז מען ברויך העלפ זאל מען אוואוואנדע קאלן פאר העלפ דאונט נעגלעקט דעם ביקאוז יו קען לוז חס ושלום דע לייף אוו יור טשיילד. יעצט וויל איך רעדן פון צוויי וויכטיגע זאכן, קודם כל וויל איך רעדן, ס'איז דא יעצט זאכן וואס איז געשען אין קעמפס מיט אנדערע זאכן, ס'קומט ארויס צוביסלעך, אבער איך וויל ענק לאזן הערן, ווען א קינד איז געגאנגען קאמפלעינען צו א סקול,

ס'איז אזא שאנדע וואס מ'האט געטון מיט אונזערע קינדער, און די מאמעס האבן מורא געהאט, פאר וועם האט עטס מורא געהאט? צאק מיר קאק מיר, קוק זיי האבן מיך ארויסגעווארפן, וואס האב איך מורא? וואס וואס האבן זיי מיר געקענט טון? זיי זיצן היינט אזוי איינגעלייגט, זיי לעקן זיך צו מיר, זיי בעטן זיך איך זאל צוריק קומען. עניוועי, די צווייטע זאך האב איך געוואלט רעדן וועגן שיכור'ן, איך הער זאגן אז אין די קאנטריס, טוט זיך דארט א געשיכור'עכטס אז ס'איז ממש א גרויל. ס'איז ממש א שרעק וואס דארטן גייט פאר. איך הער זאגן אז יונגעלייט מען שיכור'ט זיך אן און מען עסט אינאיינעם ווייסט מען שיכור'ט אינאיינעם מען עסט קידוש אינאיינעם און נאכדעם גייט מען אהיים מען פירט זיך אויף ווי א משוגענע חיה ממש די פרויען שעמען זיך מיט די מענער חוץ פון דעם וואס מען עסט נישט זייער עסן זיי מוטשען זיך נעבעך א גאנצע וואך צוצוגרייטן דעם שבת קודש. ס'איז אנבעליוועבל וואס ס'גייט פאר, און מ'רעדט ניבול פה און מ'טוט וואס מ'טאר נישט, מ'האט מיך געקאלט א פרוי פאריגע וואך, דער מאן איז אזוי שיכור געווען, איז זי געווען א נידה, ער האט עס געוויסט, און ער איז צוגעפאלן אויף איר, און וואס האט זי געקענט טוהן, דער וואז נאטינג שי קען דו, זיי האבן אן אייגענעם ווינטער הויז דארטן אין די שיינע דעוועלעפמענטס. ס'איז אנבעליוועבל רבותי יו העוו טו סטארט טו קאנטראל יור סעלווס. ס'איז געפערליך. יעצט איז דא מענטשן וואס זענען עלטער, זיי דארפן אויך גיין פאר העלפ. איך האלט אין איין באקומען טעלעפאנס פון מענטשן וואס זענען שוין פערציג, איינער זאגט מיר אז ער איז דא געווען אלס יונגער בחור און מענטשן האבן אים גערופן אלץ אהיים און מ'האט מיט אים געמאכט צי מעשה זמרי. איך וויל ענק לאזן הערן א שטיקל וואס זאלטס אנהייבן צו פארשטיין אז איינער ברויך העלפ זאל ער גיין פאר העלפ, דאס איז א איד וואס ער האט שוין זיין פארטיעט בירטדעי און ער איז נאכנישט געקומען צו זיך ער האט א שטוב מיט קינדער, כ'וויל זאלסט דאס אויסהערן. פֿאָרטי, איי דידנט טינק אייד מעיק איט דיס פאר.

לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין און לאמיר אנהייבן צו טון קאנסטראקטיוו, טריי טו סעיוו יור סעלווס. יעצט בפרט נאך ס'איז זומער, די קינדער ברענגען אהיים געסט, מען קומט אויף שבת, מען פארט, איך האף אז די קעמפס טוען נישט אהיים לאזן די קינדער, קודם כל גנב'ט מען אפ פון די עלטערן א גאנץ שבת וואס מען באצאלט פאר דעם, און חוץ פון דעם ס'איז נאר א הפקר וועלט, איך טריי נאכאמאל מסביר זיין פאר די מחנכים, עטס זענטס אן דוטי טווענטי פאר סעווען און מען געבט ענק איבער די קינדער, שפילטס נישט קיין געימס. טריי טו בי סיריעס אבאוט וואט יור דואינג. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז איך האב נישט קיין רוח הקודש, דאס וואס איך רעד פון זאכן דאס איז ווייל מ'קאלט מיך אפ מיט קאמפלעינטס זומער. א פרוי האט מיך אפגעקאלט אז ביי איר אין קאלאני איז מאכט מען יעדער מאכט א קידוש איין וואך און די עיקר איז די געטראנקען, דערציילט זי מיר א מעשה, זי איז א מידל עידזשד וואמען, זי האט אבער נאך א פיריעד, און זי זאגט דער מאן איז אהיימגעקומען אזוי טויט שיכור און ער האט זיך ארויפגעווארפן אויף איר אין בעט און ער האט איר בועל געווען כאטשיג זי איז א נידה. האב איך געפרעגט פארוואס האסטו נישט געמאכט קולות פארוואס האסטו אים נישט אראפגעווארפן האט זי גענטפערט די מעדזשיק ווארד שידוך איך האב נישט געוואלט סזאל ארויסגיין א שם אז ער איז א שיכור איך דענק איך פלעג דאווענען אין קליימער איך בין געווען א אינגערמאן ספלעגט יעדן שבת קומען מיט א שיוואס ריגעל מפלעגט עס רופן חוות דעת שיוואס ווייל חוות איז די זעלבע ווערטער און דעת זאגט ער סברענגט אים צי דעת און ביי ליינען האט ער אויסגעזויפט א האלבע פלאש ער זאגט סקאסט א הונדערטער אזא פלאש און די אנדערע העלפט האט ער פארטיילט פארן עולם. ווען מען האט געענדיגט די קריאת התורה אין קליימער איז געווען דארטן א געהעריגע שיכור פלאץ, אונז האבן עס אפגעשטעלט, כ'מיין דעמאלטס בין איך נאך געווען כ'האב געקענט זאגן וואס כ'האב געוואלט, און מען האט געפאלגט, כ'האב עס אפגעשטעלט ברוך השם, און מען האט אים אוועקגעשיקט ער איז געגאנגען דאווענען ערגעץ אנדערש. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן זייער וויכטיג אז ס'קומט די וואך צו זיין ווידער. די קומענדיגע שבת וועט זיין תשעה באב א פאסטאג, ס'וועט זיין א נדחה מ'וועט פאסטן זונטאג, מעשהו בראשון כך מעשהו בשני, אזוי ווי מען האט זיך געפירט שבעה עשר בתמוז זאלסטו דיך פירן תשעה באב, הגם תשעה באב איז א הארבערע תענית, אבער עטס כאפן א סטראוק וועט עס זיין נאך הארבער, כ'וועל זאגן פארן עולם ס'איז זייער הייס יעצט, זיי זאגן אז ס'איז רעקעד ברעיקינג, נישט געווען אזוי הייס, און אין ארץ ישראל איז רעקעד ברעיקינג, ס'ברענט פייערס איבעראל ווייל די היץ, און לאנדאן איז רעקעד ברעיקינג שוין אפאר וואכן, און נעמטס נישט קיין טשענסעס, עטס דארפטס נאך מקיים זיין אסאך תורה מצוות ומעשים טובים, ברענגען קינדער אויף די וועלט און אויפכאווען און ברענגען אייניקלעך אויף די וועלט, ס'איז א נדחה, ס'איז א גרויסע היץ, און אויב די פילסט די דארפסט טרינקען, דזשאסט דרינק. דעטס אלל. איך געדענק איך בין אמאל געגאנגען אין די גאס און איך האב געהאט מיט מיר א פלעשל, איך גיי אייביג מיט א פלעשל וואסער, וואסער אדער סעלצער, נישט געקאלערטע, האב איך מיך אפגעשטעלט אויף לי עוועניו ביי ראס סטריט און איך האב געטרינקען, געמאכט א ברכה, איך האב געטרינקען, קומט איינער צי די משוגענער, קיינער וועט זיך נישט משדך זיין מיט דיר די משוגענער, איך לאמיר דיר פארציילן א מעשה, פאר צוויי וואכן צוריק איז דא געגאנגען א איד און ער איז צוזאמגעפאלן אינמיטן די גאס פאר היץ און מען האט גערופן הצלה, ביז די הצלה איז געקומען בין איך אריין.

און איך האב עס אים מיטגעגעבן, און איך זאג אין די גאס זאלט איר טרינקען, זאגט ער, ביסט משוגע וואס איז מיטן שידוך? רבותי, איר הייבט שוין אן צו גלייבן אין באשעפער? דער אייבערשטער פירט שוין זעקס טויזנט יאר שידוכים, דער אייבערשטער האט נאך געפירט שידוכים פאר ער האט באשאפן די וועלט האט ער געפירט שידוכים, אסאך פארדעם, משה רבינו איז אראפגעקומען פון אן אנדערן עולם, בכלל נישט געווען פון דעם עולם, ער איז אראפגעקומען פון אנדערע עולמות, און דער אייבערשטער האט אלעס געפירט מיט אלע שידוכים ווער ס'זאל קומען אין וועלכע צייט, ס'איז נישט נאר די שידוכים פון בין איש לאשתו, שידוכים איז אויך אלע זאכן, די מדרש זאגט פיר זאכן, דער אייבערשטער מאכט סולמות, זה מוריש וזה מעשיר, איינער מאכט רייך, איינער מאכט ארעם, בית זה לפלוני, שדה זה לפלוני, סולמות ארויפצוגיין און אראפצוגיין, א בית מיט א שדה, און נאכדעם א ווייב אויך. סאו טריי זיך אויס צו לערנען עטס איז נישט טוישן דעם סיסטעם ענד איף יו ניד טו דרינק דזשאסט דרינק ס'איז נישט קיין שום פראבלעם זיין הייס איך ווייס נישט פונקטליך אבער די וועי איטס גאואינג נאו וועט זיין ניינטי די היינט איז געווען ניינטי פאר דעגריס אינמיטן טאג האב איך ארויסגענומען די טמא'נע כלי און געפארן מיטן טרעין די טרעינס האבן גוטע עיר קאנדישאנס און מ'האט געשוויצט נעם איך ארויס די טמא'נע כלי זעה איך ניינטי פאר דעגריס סא זאלט איר וויסן איר זאלט טון אלעס וואס מ'דארף פרעגט א דאקטער און נאכדעם א רב, און אויב עטס זעטס אז ס'איז טאקע זייער זייער הייס, און קענסט זיך נישט לויפן פרעגן דעמאלטס דעם דאקטער און דעם רב, זאג איך אייך, ס'איז א נדחה, ס'איז מורא'דיג הייס, נעמט אייך מיט אביסל וואסער, איר זאלט קענען מאכן א ברכה און א טרינק טאן. און איך ווייס אפילו נישט צו מ'דארף מאכן א ברכה אין אזא פאל, ווייל אויב יעדע סעקונדע איז איינגעשטעלט, פאר טאמער די הארץ און דער מח וועט נישט כאפן אביסל וואסער, קענסטו שטארבן. ס'איז השותה מים לצמאו, נאכדעם אז דו האסט דיך שוין אנגעטרינקען אביסל קענסטו דעמאלטס מאכן די ברכה, דאס פסק'ן איך נישט, איך בין נישט קיין רב וואס איך פסק'ן, דאס דארפט איר פרעגן א רב, אבער מען דארף זיין זייער קעירפול, איך ווייס ס'איז געווען א אינגערמאן וואס זיין ווייב איז געווען א שוואנגער פרוי, געדענק איך ווי היינט, ס'איז געווען א פאפער אינגערמאן אין פאפא קעמפ, האט געפרעגט דעם פאפא רב אז די דאקטער זאגט אז טאמער זי וועט פאסטן שבעה עשר בתמוז מיט תשעה באב איז זי איינגעשטעלט מיטן לעבן, האט ער געזאגט אזוי. שבעה עשר בתמוז און תשעה באב זאל זי עסן געהעריג, פרעגט ער רבי וואס וועט זיין יום כיפור, זאגט ער יום כיפור וועסטו מיך פרעגן פאר יום כיפור, פרעג מיך נישט יעצט, כ'וועל זען וויאזוי זי פיהלט מיט אלעם, בסוף ווער ווער ס'געדענקט אז פאפא רב איז אוועק שבת ואתחנן שבת נחמו, איז דער יונגערמאן געקומען צו מיר און ער פרעגט מיך און וועם זאל איך יעצט פרעגן, זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן, פאפא רב איז געווען א גרויסער פוסק, א איד מיט סייעתא דשמיא, א צדיק, ער האט געהאט אלע מעלות, אבער איין זאך קען איך דיר זאגן. ס'איז נאך אלץ דא מורי הוראות בישראל, דער אייבערשטער האט אונז איבער געלאזט אין יעדן דור, ווילסט גיין פרעגן, גיי פרעג יעדן נארמאלן ערליכן רב וועט ער דיר פסק'ענען, שוין, ער איז געגאנגען פרעגן א נארמאלן ערליכן רב, האט מיר געזאגט ווער אויך, נאר כ'געדענק יעצט נישט, האט אים יענער געזאגט וואס הייסט זאל עסן אזוי ווי עס שטייט אין שלחן ערוך, זאל עסן, ס'זאל זיין פיר פינעף מינוט געריקט איינס פון אנדערן, גראדע אונז זעמיר מחמיר ביי יום כיפור ס'זאל זיין ניין מינוט, ניין יענער רב האט אים אזוי געפסק'נט.

קיינער איז נישט געווען, אלעס איז געפארן צום רעבן, ווייל תפילות איז געווען ערשט קלאסיגע, עס איז געווען צייטן וואס הרב הצדיק ר' משה שנעעבאלג טשערנאוויצער רב האט געהאט דארטן דעם עמוד, ער פלעגט דאווענען אלע תפילות, ער איז א דזשיניעס געווען, ער קען דאווענען מנחה, מעריב, שחרית, מוסף, מנחה, ער האט אלעס געדאווענט, און ער האט געדאווענט אזא שאגת ארי, אים האסטו געקענט הערן ביז אינדרויסן, און איך פלעג דארט דאווענען, און איך האב געהאט דארט א דזשאב, יום כיפור, איך האב געארבעט יעדן יום כיפור, וואס איז געווען מיין דזשאב? ר' משה.

כ'האב געהאט מיחוש'לעך דא און דארט און ס'איז געבליבן דא ווי ס'איז זייער א פיין בית מדרש און שוין. סאו דאס וויל איך ענק זאגן, צו דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א תורה און די תורה האלט אן ביז משיח עט קומען און אפילו דעמאלטס אויכעט, איי שטייט תורה חדשה מאתי תצא, דאס מיינט מען דארף עס לערנען אויף א העכערן אופן, נישט לערנען א שור שנגח את הפרה אן אקס האט געשטויסן, נאר שור דאס איז. אין ימין פונעם כסא הכבוד איז דא פני שור בימין, און פרה איז אויף די שמאל, וויסט איר, דער רעדט דא פון חסד און גבורה און אלעם, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם, סא זאל יעדער איינער טון אזוי ווי מ'האט אים געהייסן, קיינער זאל נישט זיך ארומשפילן מיט'ן געזונט, איך האב געקענט א איד, כ'האב געבעטן ער זאל עסן, ער האט באקומען א סטראוק ווייל ער געהאט הויעך בלאד פרעשור, געכאפט א סטראוק, און צוואנציג יאר איז ער געווען א בורדן פאר'ן אייבערשטן, ער האט נישט געקענט דאווענען, ער איז געווען א בורדן פאר די קינדער, פאר די אייניקלעך.

אז אויב דער חולה זאגט אז ער מוז עסן, ער פילט ער מוז, פאלגט מען דעם חולה, פארוואס? כאטשיג דער דאקטער זאגט ער מוז נישט, מען גלייבט דעם חולה מער ווי דעם דאקטער, ס'איז דא א פסוק, שלמה המלך זאגט אין משלי, לב יודע מרת נפשו, און יעדער מענטש זעט, נעבעך, יעדער ווייסט וואס ס'ווארט אויף אים, עניוועי, דאס איז וועגן עסן יום כיפור, ווי קומט עס אריין דא? דא קומט עס אריין, צו דענקסט איך האב געזאגט פאריגע וואך אז מען האט מיר געזאגט איך קען קומען דאווענען דא, ר' משה שמואל זשופניק האט געזאגט קענסט קומען דאווענען אין מיין בית מדרש, האב איך אים געזאגט דו ווייסט נישט, דו קענסט נישט די סאטמארע רוצחים, דו האסט זיי נאר געגעבן אייביג געלט, דו ווייסט נישט וואסארא רוצחים זיי זענען, עניוועי, זאגט ער ניין לאך דיך אויס, למעשה איז ער ארויס געפארן אין קאנטרי, איך האב אויף אים געווארט אינדרויסן ער זאל קומען, איך האב געזאגט איך גיי נישט אריין פרייטאג צונאכטס און שבת אן אים, און. כ'ווארט, כ'האב געווארט, כ'האב געזען ער איז נישט געקומען, האב איך שוין פארשפעטיגט, האב איך זיך נישט געקענט שוין גיין דאווענען ערגעץ אנדערש אויכעט, בקיצור, ס'גוט, היינט קאלט ער מיך אפ און ער זאגט, אף על פי שאין נביא אתה בן נביא אתה, מ'האט מיך אפגעקאלט, מ'האט מיר געמאכט דעם טויט, מ'האט מיך טערארעזירט און ס'האט זיך געטון, זאג איך אים, כ'האב דיר דאך דאס געזאגט, איך האב געוואוסט, אויף דיין בלוט גיי איך נישט האבן א מנין וואו צו דאווענען, איך ברויך עס נישט. כ'וועל דערציילן א מעשה מיט חזקל ראטה'ס ברודער, חזקל ראטה האט א ברודער, וואס ער פלעגט מאכן גויאישע חתונות אין זיין האל, בקיצור, אונז האמיר פארפירט, איך האב געווען פון די הויפט פארפירערס, איינמאל האט אים גערופן קהל יטב לב, אז טאמער ער הערט נישט אויף די חתונות קען ער נישט קומען דריי חדשים אין בית מדרש דאווענען שבת, זאגט ער הער אויס איך האלט דאך נישט ביים קומען דאווענען, איך וויל דען קומען דאווענען? שבת אין פרי וועל איך מיך אויסשלאפן אפאר שעה, נאר וואס כ'האב דאך א ווייב, כ'האב קינדער, כ'האב אייניקלעך, מוז איך זיי זאגן אז דער זיידע פולפט שבת? מוז איך גיין דאווענען? אבער אז עטס געטס מיר א איסור אז איך טאר נישט קומען, איז וויל איך ענק בעטן א טובה, מאכטס עס נישט דרײַ חדשים, מאכטס עס דרײַ יאר, איך וועל וויסן פאר די נעקסטע דרײַ יאר האב איך נישט קיין פראבלעם, דו פארשטייסט? אה, זיי האבן מיך געקאנסלט פון נישט קומען דאווענען, די פערד וואס זיי זענען, זענען דאך אזעלכע אפגעפליקטע פערד, אונז האבן מיר דרײַסיק פערציק פראצענט אינגעלייט וואס זיי זעען נישט קיין שול א גאנץ יאר, א חוץ ראש השנה און אביסל בא שמחת תורה, הע הע הע, און זיי מיינען זיי האבן געסטראשעט, עניוועי. סאו בקיצור כ'האב שוין ווידער נישט ווי צו דאווענען, כ'האב שוין געמוזט שוין פארן אויף ארץ ישראל ווייטער, ווייל מ'האט מיך שוין געפרעגט דעמאלטס קענסט דאך שוין ליגן אין מאנרא און שמאנרא, זאג איך א איד וואס ער האט א חלקה אין צפת און ער גייט נישט דארט ליגן איז א סימן אז ער האט נישט קיין זכי' צו דעם. עניוועי, וואס כ'האב געוואלט זאגן איז, כ'האב שוין ווידער נישט ווי צו דאווענען, אבער איך בין נישט אפסעט, כ'האב אים געזאגט היינט איז געשען א מורא'דיגע זאך אז מ'האט געוואוט אז.

און מען הייבט אן צו טראכטן, איך ווייס טאקע נישט וואס דער אייבערשטער וויל, צו וויל ער מיין דאווענען אין סאטמארע בית מדרש, צו וויל ער מען זאל ווייטער טון, עניוועי, מען טוט גרויסע זאכן, דאס האט געדוירט צען יאר די פייט, און איך האלט אין איין פייטן אויף נאך זאכן, איך זאג ענק ווען איך וועל ענדיגן מיט ענק, וועט עטס נישט וויסן וואס צו טון מיט ענק. ווייל די אלע ליגנס מיט די גניבות מיט די פראגרעמס מיט די אלע לאנטש פראגרעמס מיט די אלע קאלעדזש פראגרעמס עס קומט ארויס איך ארבעט יעצט מיט עטליכע קאלעדזשעס וואס זיי ווילן זייער שטארק נעמען אונזערע יונגעלייט און אונזערע בחורים ביקאויז זיי ווייסן זיי זענען קעפלדיג נאר דעי עקזאוסטעד איט ווייל זיי האבן געגנב'ט אויף זייער נאמען וואטשט און זעט דאס גייט פלאצן אזא באמבע דאס וואס טשיינע זאגט ס'איז טוירד ווארלד וואר און ס'קומען אטאמישע באמבעס דאס איז קליינע באמבעס וואס ס'גייט פלאצן יעצט אויף ישיבות. נאר איך קאק זיך אויס אויף ענק זיי זאגן א מוסר א שמוסר ליסן עטס זענטס א לוזער איך בין א מוסר און עטס זענטס א לוזער פארשטייסט וואס דא טוט זיך קומען אן אפאר ראציגע יונגעלייט זעצן זיך אריין אין סאטמארע בית מדרש מ'האט אריין געברענגט דא א מטורף פון לאנדאן ער האט זיך אריין געזעצט אין סאטמארע בית מדרש און איז געווארן באלעבאס ער האט מיר געהייסן ארויס גיין און גענומען א שירעם מ'האט מיך געפאלגט פארשטייסט וואס דא איז פארגעגאנגען ס'איז געקומען פון לאנדאן האט מען ארויס געווארפן דעם אנדערן

איי טינק דעט יו וואנט טו טאלק טו מי. דערציילט ער מיר א מעשה אזוי אז ס'איז דא א פרשה אין גער, ס'איז דא עפעס א קאנטרי איך ווייס נישט פונקט וואס ס'הייסט, וואס עפעס א איד האט געגעבן א מיליאן דאלער, און דער גערער רבי האט זיך איינגערעדט, ער האט געהאט א חלום פון די זיבן זאנגען מיט די פעטע קיען, אז ער וויל דאס זאל זיין נאר פאר מיידלעך, בחורים ברויכן נישט קיין קעמפ. ער האט זיך אזוי איינגערעדט. בחורים ברויכן פונקט אזוי א קעמפ, און מ'דארף זיי קענען וואטשן, און אויב איר קענט נישט, זאלט איר נישט מחנך זיין קיין קינדער. דעטס איט. עניוועי, איז ער געגאנגען, און זיי האבן זיך ארומגעקריגט. און יענער האט איינגעגעבן אז גער טאר נישט אריינקומען, בקיצור אין קאורט האט ער פארלוירן ווייל גער מעג יא אריינקומען אבער ער מעג אויך אריינקומען, ס'איז נישט גער, ס'איז א נאן פראפיט, ס'איז א מורא'דיגע פליק פארן גערער רבי'ן, ס'איז אזא פליק ווייל דער מענטש די לעצטע פאר יאר ווער ס'האלט מיט מיט אים, איך האלט דאך מיט מיט אים, ער איז אזא לוזער אז כ'קען נישט גלייבן א איד זאל אזויפיל שכל נישט האבן, ער ווייסט נישט ווי אריינצוגיין אין א מלחמה און ווי נישט און ווי יא, ער האט אראפגעשיקט דארט עפעס איינעם א גערער, זאל דרש'ען אז די רבי וויל, די רבי וויל, די רבי וויל, נאכדעם ווען ער האט אפגעדרש'ענט האט מיר א גערער געזאגט, העי, וואס א חילוק וואס די רבי וויל, ס'איז וואס אונז ווילמער, די רבי ווייסט נישט וואס טוט זיך דא, און זיי זאגן אלע אליינס, ער האט אליינס נישט אזא געלונגענע שטוב אויך נישט, סאו ווען ער וואלט געווען דער גרעסטער מחנך אין שטוב און יעדער קוקט ארויף אויף אים, ס'איז גארנישט, ער האט גענומען אסתי וויינשטיין'ס טאטן, ער איז געווען פון די משוררים, ער איז געקומען נעמען די קאנדאלענץ נאכדעם וואס די טאכטער האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן, האט ער געהאט א שייגעץ א יונגערמאן א גערער וואס האט זיך. געטריבן מיט זונות, און נאכדעם האט ער איר געסטראשעט, האט זי געזאגט די העל וויד איט, איך זאג דיך, די גאנצע וואס רבנים האבן אינדערהיים מלחמה געהאלטן קעגן די אלע כיתות, איז געווען פאר איין טעם, ווייל זיי האבן עס גורם געווען, מען האט געקוקט וויאזוי דער רב האט זיך אויפגעפירט, האט מען געזאגט איך וויל נישט זיין קיין ארטאדאקס, זיי האבן עס גורם געווען. נישט יעדער רב אבער ס'געווען רבנים וואס האבן עס גורם געווען. ס'איז דא יעצט א גאנצע זאך דא אין למשל ווילימסבורג רופסט איינעם צו דין תורה לויפט ער צום רב און ער נעמט שוחד און ער דרייט און טוט און ער מאכט ס'איז אלעס נאר נישט דעם אמת און מענטשן קוקן דאס צו איז יו נאו דעי געט סיק און טייערד און פעד אפ. פארשטייסט? איצעלע פימפ האט מיר געזאגט איך האב געקויפט עפעס א הויז אין ווילימסבורג און יענער האט באצאלט זייער פיין אן א פראבלעם, זאגט ער נחום ביסט איינער פון די לאקיעסטע מענטשן אין די שטאט ווייל איך האב צוויי הונדערט דין תורה'ס ליגן אויף מיין טיש וואס דער טענה'ט אזוי און יענער אזוי יענער אזוי דאס וועט קיינמאל נישט זיין קיין דיד אויף דעם הויז. אזוי דארף זיך כלל ישראל אויפירן און ווי האמיר דאס געזעהן? ביי די רבנים. איך האב אמאל גערעדט מיט אן fbi agent וועגן זאכן וואס מ'האט מיך גערוידערט און אונז האב מיר דורכגעגאנגען זאכן פרעגט ער טעל מי.

די לגיונות מיט שייגעצעריי ענד איט אל סאו נאו אונז האבן מיר היינט פארלוירן דרייסיג פינף און דרייסיג פראצענט פון די יוגענט פארוואס נישט פארוואס זאלן זיי זיין אידן פארוואס וואס טרעפן זיי אין אידישקייט לגיונות גניבות באגראבן מענטשן עניוועי איז געגאנגען דער גערער רעבע און ער האט געזעהן אז מען פאלגט אים נישט און ער פארלירט דא דעם קעמף ער האט פארלוירן די הנהגה האט ער פארלוירן דאס איז קלאר. ער איז היינט א געלעכטער. איז איז ער געגאנגען און מען האט גענומען א גאנצע צאמנעם פון רבנים, מען האט געמאכט א בריוו אז מען האט אים געלייגט דעם איד אין חרם, ער איז אין חרם. שוין. בקיצור, זאגט מיר דער גערער וואס איך האב געטראפן דא דאווענען אין ביאליסטאק, זאגט ער מיר איך וויל דיר זאגן איין זאך, הרב נחום, איר ווייסט נישט וואס ר' ישעי' איז ווערט פאר כלל ישראל. קודם כל האט איר זיך נישט געלאזט פון די שקצים, זיי האבן אייך געלייגט אין חרם האט איר געזאגט איר גייט ווייטער פייטן, און איר געווינט יעדן טאג, איר ווייסט נישט, איך בין אן אוטסיידער, איך הער אלעס וואס גייט פאר, איר פארט אזוי גוט אז ס'איז קיין רב נישט געפארן אזוי גוט הונדערט יאר, ברוך השם ס'האט זיך אפגעשטעלט די מגיפה, ווייל מגיפות און צרות איז אפגעשטעלט געווארן, ס'איז נאך דא אונז האמיר פראבלעמס אין ארץ ישראל מ'האלט אין איין כאפן נאך מ'זעצט איין, אבער איטס גאנא ענד, פרעגט ער מיך צו איך עס טשאלנט שבת? זאג איך יא, פרעגט ער איי איר זענט אין חרם, זאג איך אים איך האב שוין לאנג אוועק געווארפן דעם חרם, איך האב זיי אלע אין דר'ערד, איך קען זיי, איך האב עפעס צו טון מיט יצחק שטערן, איך האב עפעס צו טון מיט סאטמאר, איך האב מיט זיי גארנישט קיין שייכות, גארנישט כהוא זה נישט, זיי אלע וויאזוי זיי פירן זיך אויף, ס'איז גנבים גזלנים. שטעל דיר פאר, דער גרעסטער געלט געבער פון סאטמאר און פון די גרעסטע געלט געבערס איז געווען ווער? שלעזינגערס צוויי ברידער, קוק וואס האט זיך אויסגעלאזט פון זייער פארמעגן, איינער זיצט פֿינף און צוואַנציק יאר און מען האט עס נישט, מען האט עס צו ווייס איך וואס, דאס איז געווען די לאועסט אוו די לאועסט, עניוועי איך וויל נישט אריינגיין אין דעם.

ס'נישט דא גארנישט, אין כאן לא ארור ולא שמתא ולא נידוי, אבל יש כאן אפאר גנבים רבנים וואס זיי ווילן גנב'נען ביין עולם דאס געלט און אונז גיימיר עס נישט צולאזן, אונז גיימיר נישט צולאזן זיי זאלן צוגנב'נען פון אונזערע קינדער די זרע אויך נישט, און אונז גיימיר נישט צולאזן אז זיי זאלן צוגנב'נען פון אונזערע קינדער זייער יוט, יא יעצט גייט זיך אנהייבן צו זעהן וואס גייט זיין די לאוסוטס, לויט ווי כ'האב געליינט אין די פעיפערס איז די ישיבה יוניווערסיטי האט געהאט א לאוסוט פון דרײַ הונדערט מיליאן דאלער, ס'איז געווען מער, ס'איז געווען אויף זעקס הונדערט מיליאן. דער לויער האט געבעטן אז זיי זאלן מאכן א סעטלמענט ווייל זיי שטייען שמאל, און דער געזעץ זאגט ווען דו סוסט איינעם לאמיר זאגן פאר דרײַ הונדערט מיליאן און דער דזשאדזש נעמט עס אן אז דו ביסט גערעכט דארף ער צאלן דאפלט ווייל דאס איז דירעקט אזוי אויסגעשטעלט אז מ'זאל מאכן סעטלמענטס. האבן זיי געמאכט א סעטלמענט, זיי האבן פארקויפט פֿיר פון זייערע פריים פריים פריים פריים בילדינגס, וואוד יו בעליוו דיס?

טון א פענאמענעל דזשאב, כ'האב מיך אויסגעלאכט, כ'האב געזאגט כ'האב מיך אויסגעלאכט ווייל זיי האבן מיך אפילו נישט גערופן, פארשטייסט? זיי האבן מיך נישט גערופן, ישראל האגער המצרי, דער דרערדליגער, מיט זיין פארשטארבענעם ברודער דער בהמה, האבן געזאגט, דער טאטע האט געזאגט אויב די רבנים שרייבן אונטער זאלן זיי אויך אונטערשרייבן, דער טאטע האט אבער נישט געזאגט אז זיי זאלן זיין די ערשטע צוויי פראנט ראנערס, ווייל יצחק שטערן האט ענק אנגעדרייט, יצחק שטערן האט זיי אנגעדרייט, ווייל ר' מאטעלע האט געדארפט אראפגיין אלס דער צדיק הדור, דער לעצטער רבי, די די די די. דער עלטסטער רבי, און ער איז אראפגעגאנגען אז ער האט געהאט צוויי און דרײַסיק יאר, א פסול'ע מקווה פסול דאורייתא, א אמבטי גדולה וככלי בטלית, סאו וואס טוט מען מיט דעם נחום ראזענבערג? קען מען מיישב זיין מ'עט אים דעקלערירן אלס א משוגענער, און ער איז א ליגנער, און נאך אלע אנדערע ליגיונות וואס זיי האבן צוזאמגעבאקן, און שוין, און ממילא עט ר' מאטל ארויסגיין א גערעכטער, אבער ס'איז דא אזא זאך. די וועלט האט א סייעתא דשמיא, דאס הייסט א אסאך מאל פרעגט מען וואס איז די דעת הקהל, דער ירושלמי זאגט אז דו ווייסט נישט צו גיין דעם וועג צו דעם וועג, פוק חזי מאי עמא דבר, וואס די וועלט טוט דאס זאלסטו אויך טון, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? האבן זיי געוואלט מיך באגראבן, און יצחק שטערן האט אויך מיך געוואלט באגראבן ווייל סאקמער. קאקמער זענען געווען די גרעסטע נואפים און זיי האבן עס נישט געקענט פארטראגן וואס כ'האב זיי געטון, האבן זיי זיך מיישב געווען מ'עט מאכן אים פאר א משוגע'נער מיט דעם אמאל פלעגט עס ארבעטן ווען דער רבי זכרונו לברכה און דער דברי יואל וואלט היינט געלעבט וואלט עס געארבעט מ'וואלט אריין צום רבי'ן און געזאגט ער איז א שייגעץ ער ברעכט אונטער און דער רבי וואלט געזאגט מ'זאל אים אינזינען פאר ולירושלים צייט פאר ולמלשינים מיט אלע בולשיט וואס זיי פלעגן פארקויפן. דעט דאזענט ווארק ענימאר. קיצור, איצעלע פימפ האט זיי געזאגט, א רב האט אים געפרעגט, ווי קענסטו אונטערשרייבן אויף א מענטש און האסט אים נישט גערופן? איר דארפט אייך נישט זארגן, אין צוויי וואכן קומט ער אויף אלע פיר אזוי ווי א דאג און ער וועט זאגן אז ער האט אומזינסט געטשעפעט די רבנים, ס'איז אלעס ליגנט, און אפילו דאס וואס ער האט געזאגט אז די מקווה איז געווען פסול אין מאנטריאל, אלעס וועט ער צוריקציען. ער וועט זאגן ער איז געווען דזשעלעס אויף די רבנים און ער וועט צוריקציען. שרייען היינט צו דעם איצעלע פימפ, פרעגן אים פימפ מיר, פינק פימפ פימפ נישט ארום אזוי, אונז וויל מען דאך פרעגן, ווען הייבן זיך אן די צוויי וואכן, די צוויי וואכן איז שוין אלט צוועלף יאר, די צוויי וואכן, דער חרם איז שוין צוועלף יאר, און דאס האב איך זיי איינמאל פאר אלעמאל געמוזט אויסלערנען, די אלע טערמינאלעדזשיס, ס'איז געווען דער היים, חרמות, חרמות, ס'איז געווען א שטאטס רב, און האסט געהערט דארטן, האט ער דיך געקענט לייגן אין חרם, ווען נישט האסטו אים געקענט זאגן איך האב מיט דיר גארנישט. אזוי האט זיך געגרינדעט די גאנצע רעפארם און די נעאלאגנס מואוומענט האט זיך אזוי געגרינדעט, זיי האבן צוגעקוקט די אלטע ארטאדאקס רבנים וואס האבן זיך אויפגעפירט ווי די ארגסטע, זיי געזאגט הו נידס איט, און איך זאג נאכאמאל נישט אלע רבנים, ס'איז געווען רבנים, איך האב אסאך געהערט, כ'האב צוזאם געהערט אסאך מעשות און דרייען, עניוועי, איז וויל איך דיר זאגן, זאגט מיר דער איד, האסט געמאכט א גוטן דזשאב, מ'לאכט זיך אויס. יעצט אז הרב שאול אלתר איז ארויסגעקומען מיט א סטעיטמענט ענדליך בכתב אז ער פארשטייט נישט פארוואס מ'האט דעם איד געלייגט אין חרם, איז דער גערער רבי אזוי יעצט האלט ער דארטן, דער ועד המשמרת הפיפיק פון גער דער צניעות האט געזאגט, איינער האט אים געזאגט אז זייער א שיינע פרוי וויל קוקן אויף איר, האט ער געזאגט זאלסט נעמען א ווינדל אנגעשמירט מיט גדולים און לייג עס איר אין פנים, פארשטייסט? דאס איז דאס איז דאס איז די גאנצע סיסטעם, עניוועי איז למעשה איז זיי גייען זיך יעצט אויסלערנען, מ'האט געלייגט א גאנ. צן ווינדל מיט גדולים אין גערער רבינ'ס פנים, ער איז פינישט. די לעצטע פאר יאר האט ער געהאט נאר א דורכפאל, נאך א דורכפאל, און נאך א דורכפאל, און נאך א דורכפאל. און יעצט האלט עס דארט אז זיין אייגענע פירסט קאזין האט שוין געגעבן א אישוד א סטעיטמענט אויף אים, און ווי עט ער יעצט גיין? און ווען ער מאכט זיך צו די אויגן, אבער נאך אפילו נאך פארדעם, עט זיין א ספליט. און ס'גוט ס'זאל זיין א ספליט. סאטמאר האט אויך געמאכט ס'מוז זיין איין גאט און איין רבי. ווען מ'האט נישט די צוויי רבי'ס וואס זיי שלאגן זיך צווישן זיך,

א א סטרעיט פארווארד גיי האט געזאגט די חברה לערנען נישט דא מען קומט אויף ארץ ישראל מען רעדט איין דעם עולם מען לערנט מען ווארט אויפן טשעק א גאנצן חודש און טאמער קומט עס אן א טאג שפעט שעלט מען אים צוזאם און אמאל ס'קומט צו יא האבן די טשעק זאגט מען כ'האב דיך מזכיר געווען נעכטן ביין כותל ער איז געווען רבי עקיבא יוסף שלעזינגער און וואוינט אין ירושלים ער האט געזאגט אפילו שמיטה איך האב נישט קיין פראבלעם מען קען ארבעטן שמיטה אויכעט מען מוז דאך נישט איינפלאנצן מען קען בויען דעמאלטס בילדינגס עניוועי רבי יוסף חיים זאנענפעלד האט אים געלייגט אין חרם. כ'האב געזען אויף איינע פון די אינטערנעטס, כ'ווייס נישט וויפיל קראנט ס'איז, אז ר' יוסף חיים זאנענפעלד איז געווען א גרויסער ידיד מיט רב קוק, און זענען אינאיינעם געגאנגען צו די ענגליש אז מען זאל געבן א באוויליגונג מען זאל קענען שטעלן א מדינה. כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת דאס, אבער אויף ווידיאו מען זעהט עס. עניוועי, ר' יוסף חיים זאנענפעלד האט געמוזט קומען צו זיין לוויה און אים איבערבעטן, האט ער געזאגט אזוי, ער האט געזאגט, אז זיי האבן אים געלייגט אין חרם און זיי נעמען אים ארויס פון חרם, ווייל כל מעשיו איז געווען לשם שמים. דעמאלטס האט ר' יוסף חיים זאנענפעלד געזאגט, מען גייט קיינמאל מער נישט לייגן קיינעם אין חרם. קודם איז עס א דזשאוק, העהע, רבי עקיבא יוסף שלעזינגער האט זיך אויסגעלאכט פון די אלע שטותים, כאטשיג ער האט זיך געשלאגן מיט העלדן. און אויסער דעם, ווער איז היינט איינער זאל לייגן יענעם אין חרם, איז עס עפעס א שטאטס רב? כ'האב געמופט אויף ירושלים, כ'האב געמופט אויף וויליאמסבורג, איך וויל דא וואוינען, אבער כ'מיין דו ביסט באלעבאס אויף מיר, כ'מוז האלטן שיטת רבינו תם, ווייל דער דברי יואל האט אזוי געוואלט, כ'טאר נישט טראגן אויפן עירוב, ווייל דער דברי יואל האט אזוי געוואלט, נישטא די אלע זאכן, יעדער קען טון וויאזוי ער וויל, יעדע קהילה איז פאר זיך. סא דאס איז געווען א מורא'דיגע זאך וואס איז געשען היינט, כ'האב אויסגעלערנט די וועלט. שטעל דיר פאר אונז האט מען מורא געהאט פאר איצעלע פימקע, היינט קען ער שוין נישט פישן אויך נישט, ער באפישט זיך אין די הויזן, פלעגט זיך שוין אין דער סאכדעס באפישן, אונז האמיר פאר אים מורא, ווער וואס איז ער, ווער איז ער, ער איז א תלמיד חכם, ער איז א ירא שמים, ער האט גענומען געלט פון אלע זייטן, ער האט געהאט א וואוילן טאטן, און ער איז א לאו לייף אין די ערשטע גראד. ער האט א ברודער וואס ער פלעגט אלץ קומען, כ'פלעג צאמרעדן אויף איצו, און פלעגט ער אלץ קומען, און פלעגט מיר זאגן איצו מיין פרענד, מיין פרענד, איך ברויך נישט קיין פרענדס, פארשטייסט, ער האט געוואלט אז איך זאל נישט רעדן אויף אים, יעצט האב איך אים געזען די צוויי טאג צוריק, איז ער שוין מיטן פיטום אראפ, נישט איצו, זיין ברודער, ער קומט שוין נישט צו אפילו רעדן. האט ער געמיינט איצו טון וואס ער האט געוואלט און אונז גיימיר עס פארשווייגן, צו דער יצחק לבנה שטערן, זאג איך איך ארבעט יעצט, מיר זאלן ליגלי מוזן ארויספינדן. פירן פון די תלמוד תורה, ער איז א טעראריסט, וויפיל טעסטעמאוני כ'דארף האבן האב איך שוין, איך מיין ווער זענען זיי, ווער איז פירן דיין, דער העלבראנץ האט געוואלט פירן זיינע משוגעים אזוי ווי ער האט געוואלט, יעצט האט מען איינגעזעצט פינף שטיק, אונז זעמיר נישט ענקערע משוגעים, אונז האמיר נישט געפרעסן, וויאזוי האט עס געהייסן, קארש מיט מאליי מיט הערינג, אונז קומען נישט פון יענעם חלק פון די וועלט ווי מ'האט געפרעסן קארש, מאליי און הערינג, געפרעגט א יונגל אמאל וואסערע ברכה מאכט מען אויף.

ער איז אינוואלווד? איך זאג אייך גארנישט, טשארט מען האט שוין געטון האט מען געטון, באט ווי העוו טו פיינד אוט, אבער וועם אינטערעסירט עס, באט ווי שוד ריעלי פיינד אוט ווער וואז די יומען ערער אינוואלווד, ביקאוז ווען דער ראש ישיבה פון ווירדזשיניע איז געגאנגען מיט די בחורים שווימען האט ער געטון א פשיעה שאין כמוהו, כאטשיג מען מאכט אים א הירא, א צדיק א צדיק, דארף מען וויסן הו איז ריעלי אינוואלווד, ביקאוז אז מען שיקט קינדער זאלן האבן א גוד טיים, וואס איז נישטא קיין געהעריגע השגחה, אזוי ווי. די עלטערן וואלטן דארט געווען, איז גארנישט ווערט. כ'האב אויך געזאגט, מען נעמט מיידלעך, מען פארט מיט זיי אויף טאראנטא. איז דא איינער וואס שרייט אויף מיר, ער און זיין ווייב, זיין ווייב מיט ער. זאג איך, זייער פיין, איך וויל האבן צוויי צי דריי פרויען פון ווילימסבורג צי פון בארא פארק זאלן מיטפארן, ווייל איך טראסט נישט נישט דיך און נישט דיין ווייב. דאס זעלבע דא אויך, מען דארף מיטשיקן מענטשן זאלן גיין מיט די קינדערלעך, עס גייען אזויפיל קינדער, דארף מען מיטשיקן איינער זאל וואטשן אויף די קינדער, נאר גארנישט. ס'באדערט קיינעם נישט און דעטס איט. יעצט צו זאגן איך האב געפרעגט ר' משה שניאור זופניק נאך דעמאלטס דו ווייסט אז משה טעראריסט האט נישט לאזן דעם משה שוין היינט אויסגעוועבט משה שוין היינט ווי מען זאגט האט אראפגעלייגט די געווער ער איז שוין אלט און קראנק און קאליכט שוין נע מיט משה גייסטו נישט האבן קיין פראבלעם דו וועסט האבן א פראבלעם מיט די איד ווייסטו מיט די איד דעמס רופן זיך סאטמארע חסידים. זיי זענען דא אונטערצוברענגען אלעס, איך האב הנאה פון דעם, ווייל גראדע האב איך א מורא'דיגע הנאה, ווייל דאס ווייזט אז וועגן דעם איז סאטמאר אונטערגעגאנגען, ווייל יעדער האט געזען ס'איז נישט דא קיין ערנסטקייט, ס'איז נישט דא גארנישט, וואס האט עטץ מיט מיר, וואס האב איך מיט ענק, דאס איז עס, פירטס ווייטער א געשעפט, רודפ'טס וועם עטץ ווילטס, ענד דעטס איט. ווען משה האט זיך אריינגעמישט אין די מלחמה האט ער זיך דאך אריינגעמישט ווייל ער האט געוואלט בעקן זיין קאזין ברוך מרדכי'ן דעם וועלטס חזיר. די מינוט וואס ער ברוך מרדכי איז געגאנגען זיצן, ס'האט געקאסט אים די מיליאנען, און ער איז געבליבן א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער נעמען און זאגן א מענטש זאל מיט אים מיטגיין. שוין, האבן מיר דאך אונז געווינען. האבן מיר נישט געווינען וויאזוי מיר האבן געוואלט, אבער מיר האבן געווינען. האט ער זיך אפגעלאזט. ער זעט דאס איז געווען אלעס באלאוני. ער האט געדארפט בעקן אזא חזיר ווי ברוך מרדכי'ן, דאס איז געווען זיין דזשאב אין לעבן. איז במילא, צוביסלעך צעפאלט אלעס, און דער עולם זעט ווי מ'האלט, דער עולם זעט אז דאס גאנצע חסידות איז איין בול שיט. ס'איז אזוי ווי די אלטע קעניגן, זיי האבן אנגעהויבן צו געוועלטיגן, זיי האבן געמאכט יעדער זאל פאר זיי ארבעטן, און דאס איז גאנץ חסידות היינט. ס'האט גארנישט מיט ערנסטקייט, מיט דאווענען און מיט לערנען און מיט גארנישט. כ'האב פאריגע וואך געזאגט א דרשה, א אינגערמאן קען מיך אפקאלן און ער וויל וויסן, שוין א מידל עידזש, צו הלכות נידה איז געזאגט געווארן נאר שובבי"ם צו א גאנץ יאר, און אויך ער האט געוואלט קלאר וויסן, וואס ער האט נישט געוואוסט, נישט ער און נישט זיין ווייב, אז הלכות נידה איז געזאגט געווארן אפילו פאר די חתונה. ס'איז א שעים, אויף דעם האט דער רבי געהארעוועט, אויפצושטעלן אזא דור. ס'איז א שאנדע. איר ווייסט וויפיל קאמפלימענטס כ'האב באקומען? כ'האב שוין ארויפגעלייגט די וואך. כ'האב באקומען אזויפיל קאמפלימענטס פאר די דרשה. ס'איז אנבעליוועבל. עד כדי כך אז כ'זאג נאך מער. ס'איז דא איינער וואס האט מיך אפגעקאלט, האט מיר פארציילט, איך וויל אייך פארציילן, איך האב אויך נישט געוואוסט די אלע זאכן. כ'האב חתונה געהאט, כ'האב געהאט מיין בעסטן חבר פון די ישיבה, ער איז געווען מיין פרענד. און מיין ווייב האט געהאט די בעסטע חבר'ן אין סקול, חבר'טע אין סקול, אונז זעמיר געווען פרענדס. און מיר האמיר ביידע חתונה געהאט, און אונז פלעג מיר אזוי אוועק פארן אויף שבתים א יעדע צוויי דריי וואכן, אביסל אין ניו דזשערסי אין עפעס א האטעל דא און דארט, אויף שבת פלעגן מיר מיטנעמען צו עסן, און אונז האמיר געשלאפן איינער מיטן אנדערן, איך בין געשלאפן מיט זיין ווייב, זי געשלאפן מיט מיין ווייב, שפעטער האט איר אמאל געזאגט, איר דערציילט א מעשה, אז ס'געקומען עפעס א איד אין א שטאט, און ער האט געזאגט אז ער האט געוואלט וואוינען מיט עפעס א פרוי, און ער האט געזאגט אויב ער וועט וואוינען מיט איר, עט עס ברענגען משיח'ן, א גאנצע מעשה. ס'ווערט געברענגט אין די אחרונים און די פוסקים צו דאס הייסט א מפתה צו דאס הייסט א אונס, איז טענה'ט ער אז דאס הייסט א געהעריגע מפתה און זי איז אסור לבעלה, פארוואס? ווייל א אידישע טאכטער דארף וויסן דו קענסט האבן נאר איין מאן, און למעשה זאגט ער דעמאלטס האט ער דאס אויפגעהערט און ער איז געגאנגען דא צו א רב פרעגן וואס ער זאל טון ווייל ער האט געוואוינט און געוואוינט וואכן חדשים און אפשר יארן און למעשה האט דער רב געזאגט אז דו ביסט אסור לבעלה, כ'קען דיר נישט געבן קיין היתר, איז וואס וואס זעהמער פון דעם? ביזי זיין מיט הלכות ציונות, מיט ביזי זיין מיט אלע בול שיט, מיט ביזי זיין צו ס'איז יא דא אן עירוב, צו דער רבי האט יא געוואלט צו נישט, אבער איין זאך האט מען פארגעסן, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, און אן אשת רעהו טאר מען נישט וואוינען מיט איר, ווי נישט ווערט זי נאסר על בעלה, די אלע זאכן האט מען פארגעסן, נו וואדען וואלסטו געוואלט, מען קען דען ענדיגן גאנץ שס מיט איין מאל? דער קלויזענבורגער רב איז געקומען אויף אמעריקע, האט אריינגעפירט שס, נישט אמעריקע נאך, ער האט אריינגעפירט אין ארץ ישראל אויך, מען האט געלאכט. זיי האבן מיר געזאגט דאס איז א משוגענער, יעצט איז געווען א גרויסע סיום השס פון א כולל, און דא האסט שוין פופציג אינגעלייט וואס האבן גענדיגט שס, איטס נאט סאטש א ביג דיעל, מ'האט אונז קיינמאל נישט אויסגעלערנט אז דער אייבערשטער ווארט אויף דעם, מ'האט אונז אויסגעלערנט ליגנט מיט לגיונות אז דער קלאצנבורגער איז א גלח, און דאס דארפט עטץ אנהייבן צו וויסן רבותי, צו די אלע לגיונות איז געקומען אן ענדע, און אז דער אייבערשטער האט געזען אז אין. פאר די צווייטע וועלט קריג האט מען יעדן פארפירט מיט לגיונות, אלע חסידישע הויפן געווען פול מיט לגיונות, האט דער אייבערשטער געמאכט אן ענדע, הלוואי זאל ער יעצט נישט מאכן אן ענדע ווייל די וועלט שטייט פאר אן אונטערגאנג. זאל זיך צוריק אריינלאזן אין גמרא תוספות, זיצן זיך רבנים פארן יעצט אויף פראווע, זיי פארן אויף וועקעישאן, וואס דארף ער וועקעישאן, וואס האט ער געארבעט אזוי שווער א גאנצן יאר, און זיצן אין די שווייץ פאר די מיליאנען דאלער געבן זיי אויס פון אונזער געלט, דאס איז ריכטיג די אלע זאכן?

קעמפ וויל זיך איינשפארן אפאר טאלער, שטעל מיר פאר צו געבן אזא קעמפ צו עסן אויף א וויקענד מיט אלעם קאסט אסאך געלט, נו, מען דארף דאך האבן אפאר חברה וואס זיי ארבעטן פאר די ישיבה זיי זאלן קענען גנב'ענען פון ערגעץ, נעמען זיי און זיי שיקן אהיים די קינדערלעך, זיי שיקן זיי אהיים, איז דא הונדערט פופציג בחורים וואס זיי ווילן אהיים שיקן, דאס איז אזא רציחה, אונז גיימיר דאס פייטן, טאמער האט עטץ לייסענס צו האבן קינדער אין א קעמפ גייט מען עס צונעמען. דיד יו קענט דו דיס? פרעגט מען זיי, און ווי גייען די קינדער גיין? ער וועט זיי פלאצירן אין מאנסי! וואס א שווארץ יאר האסטו צו פלאצירן קינדער אין מאנסי? דארט איז דא יונגלעך, ס'איז דא מיידלעך, ס'איז דא משה טרענער, ס'איז דא אסאך חזירים אין מאנסי, וואס האסטו צו נעמען אונזערע קינדער און שיקן אויף מאנסי ווען ער קען נישט קיינעם און זיי קענען נישט קיינעם? נאו דעטס דעדלי ראנג, יו יו גאנא העוו טו סטאפ דיס אדער וויל פוט א סטאפ אן איט! אזא חוצפה! דאס איז געווארן פון סאטמאר רבי חינוך, דער אייבישטער, מיט די רבי'ן, מיט זכרונו, מיט לברכה, וואט העפענד טו יו פיפעל, בעט יעדן טאטען זאל זאגן אז ער לאזט נישט מען זאל גיין די קינדער אוועק, דא האט איינער עפעס א נייער שטערן א כוכב חדש וואס ער האט געזאגט ער וועט ארום גיין און מאכן זיכער אז קיינער וועט נישט בלייבן דא, נו ער האט אנגעהויבן מיט די בחורים העכער צוואנציג האבן זיי אים געזאגט גיי אין דר'ערד אונז זעמער עלטער פון דיר אונז האמער סעניארעטי. בקיצור, איז געבליבן אז זיי לאזט ער יא, דעם נישט, דעט דעט, איטס נאט די וועי איט שאד בי, מען שיקט א קינד אין קעמפ נישט אויף מאנסי, אויב דער טאטע וויל זיי זאלן זיין אין מאנסי וואלט ער זיי געשיקט אויף מאנסי, און נאכדעם איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס דארפט עטץ אלע פארשטיין, ס'איז דא א מורא'דיגע מורא'דיגע וויכטיגע זאך, איך געדענק ווען איך האב געלערנט אין סאטמאר, איז געווען רבי ליפא פרידמאן האט נישט געוואלט ס'זאל זיין אפן די ישיבה שבת פלעגט מען גיין צו משפחות איז געקומען א בחור פון ארץ ישראל און עפעס א פעטער האט אים אריינגענומען און נאכדעם וואס ער האט אים אריינגענומען האט ער אנגעהויבן צו שפילן ליבע מיט זיין טאכטער און זיי האבן ארומגעהאנגען און זענען אוועקגעלאפן אויף פלארידע און אריין צום רעבן צום דברי יואל האט דער רבי געזאגט לאמיר זיי חתונה מאכן. יא, מען האט זיך חתונה געמאכט, עס האט געדויערט פון אסתר תענית ביז פורים און זיי האבן זיך געגט. איטס ראנג! איך דארף נאך היינט שטיין און פרעדיגן און זאגן וואטס ראנג? ווייסט דען נישט דער עולם וואס דא גייט פאר? דא איז ברוך השם גאנץ שטיל געווארן, ווייל דא פארשטייסט האבן אונז געפירט א מלחמה מיט די רעגירונג אינאיינעם וועגן די חזירים, אין ארץ ישראל האט מען גארנישט געפירט, ווייל די רבנים ימח שמם מיט דעם שטערן, דער מנהל, דער דערציער, האבן נאך געשיקט דעם ווינער רב אויף ארץ ישראל, ער פארט צו זיין מאמע'ס יארצייט, אז ער זאל ברענגען חתימות קעגן נחום ראזענבערג, וואסערע מינע חתימות איז דאס? ברענגט חתימות קעגן משה רבינו און ברענגט חתימות קעגן דעם אייבערשטן אויך. איך האב בסך הכל געזאגט וואס משה רבינו האט אונז געברענגט אין די תורה אינעם נאמען פונעם אייבערשטן. את זכר לא תשכב משכבי אשה, מ'טאר נישט נעמען א פיפיק און אריינשטופן אין די מחילה פון א קינד ווייל דו הרג'סט אים. יא, יצחק שטערן איז בייגעפאלן, ער'ט פירן. ניין ניין עטס וועט נישט פירן גארנישט. עניוועי, האבן זיי נישט געקענט באקומען איין חתימה, ווייל די רבנים האבן געגעבן, מ'קען מיך אין ארץ ישראל בין איך זייער א באקאנטער פיגור וועגן די מקווה'ס און וועגן אנדערע זאכן, די רבנים האבן געזאגט אונז וויל מיר אים זעהן דא. און איך געב קרעדיט פארן ווינער רב, ווינער רב האט אויך געזאגט די זעלבע. שרייב נישט אונטער אויף א מענטש ווילאנג איך רעד נישט מיט. האט יצחק בן נבילה שטערן נישט געוואלט אז ווינער רב זאל רעדן מיט מיר, ווייל ער האט דאך געוואוסט אז דא וועט ארויסקומען אלעס וואס דא גייט פאר, האט ער געזאגט איך ברויך נישט דיין חתימה. דאס איז א וועג צו פירן א קאמיוניטי? אפאר רשעים לייגן זיך אן, זיי נעמען חתימות און זיי לויפן ארום, ס'איז אזוי געווען אין די אלטע צייטן. און מ'האט געזען סטראשען, מ'וועט דיך נישט לייגן מיטן רעבן זכרונו לברכה אין איין בית החיים, מ'האט געזען אלע נאנטע תלמידים פון רעבן און ידידים האבן נישט געוואלט אפילו ליגן דארטן, מאנטעווידעאר רב האט נישט געוואלט ליגן דארט, זיי האבן געוויסט ס'איז א פאטער זוינע זאל דארט איז געווארן, ס'איז א טעראריסטישע ארגאניזאציע געווארן, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג יעצט, נישט דאס איז וואס איך וויל צוקומען. נעמט מען בחורים און זאגט זיי דעם שבת וועט עטס קענען גיין ווי עטס ווילטס, מ'וועט זיי פלאצירן אין מאנסי, משה. טערנער שארפט זיך שוין דעם פיפיק, ער שניידט עס, ער טרימט שוין ארום די העווי מיעט אז ער זאל קענען אריינגיין פונקטליך אין א אינגל'ס מחילה. און דאס איז א וועג? אזוי פירט מען זיך? און בפרט נאך היינט איז זייער דעינדזשערעס ווייל ס'איז צוגעקומען דראגס, מאראוואנע איז ליגעל, און א בחור האט מיר יעצט געזאגט ס'איז שוין דא נאך א זאך וואס איז ליגעל. יא, שוין די נעקסטע סטעפ נאך מאראוואנע איז שוין אויך היינט ליגעל. נאך נישט ליגעל ליגעל ליגעל אבער ס'גייט אויפן וועג צו זיין ליגעל ליגעל, דער עולם האט עס. זעמער אונז א בית חינוך צו זעמער אונז סתם דא צו כאפן מענטשנ'ס געלט און לויפן? דאס איז וואס איך פארשטיי נישט. יעצט כ'האב געוואלט וויסן וואסערע בולשיט רעדט מען איין די טאטעס אין מאנסי וואס האבן מיידלעך און זיי האבן בחורים אז מ'וועט אריינברענגען סאקמערע בחורים אויף שבת? וואס רעדט מען זיי איין? אז דער רבי געקומען פון עולם האמת און ער האט געזאגט אז מ'זאל עס טון? כ'מיין וואט בולשיט אר דעי טאלקינג טו דיז פערענטס? דיז פערענטס אר נאט אוועיר אוו וואט איז דע העל איז גאוינג אן טודעי? איך זאג נאכאמאל יעדן זאלטס נישט מסכים זיין. משה טרענער און נאך די אלע אנדערע חזירים דארט אין מאנסי זיי זענען גרייט דעיר רעדי. איך בעט יעדן טאטן זאל זאגן פאר די הנהלה דו האסט נישט וואס אוועקצושיקן מיין זון איך באצאל איך האב באצאלט איי דאונט וואנט אנדער נאו סערקעמסטענסעס אז מיין זון זאל מען אים אוועקשיקן ערגעץ אויף שבת עטס קענטס אים נישט אויפנעמען ווייל עטס זענטס אויך מסתמא אין קאנטרי ענד דאונט דאנט לעט דעם מעיק א פול אוט אוו יור סעלף, די גאנצע סעקשועל אביוז איז אויך געקומען ווייל יעדער האט זיך געלאזט נעמען מאכן א פול פון זיך, האט מורא געהאט זיך געשעימט, האט מורא געהאט פון שידוכים מיט אלע אנדערע שמות הנרדפים, און וואס איז געווען דער סוף? אונזערע קינדער זענען געווען פרי מיט. נחמיה וועבערמאן, א דרעק, געווען דעם ברך משה'ס א דרייווער אן אן עדיוקעישאן, ער האט געמענטערט פרויען, מיידלעך, וואס האבן געהאט פראבלעמס און זיי האבן געוואלט וויסן זאכן וועגן אידישקייט, דאס איט מעיק סענס טו עניבאדי? טו מי איט דאזענט. עטס כ'האב געוואלט פרעגן די אלע מאנסיער חברה, עטס זענטס ווילינג אריינצונעמען בחורים? דרייסיג פראצענט פון די בחורים זענען נישט קיין שומרי שבת, דרייסיג פראצענט פון די בחורים זענען אדער מער פערציג זענען שוין אויף דראגס, און וואס עסטו טוהן ער'ט רעיפן דיין טאכטער, און וואס עסטו טוהן אז זי וועט נאך ווערן שוואנגער אויכעט, וואס עסטו טוהן? עסטו אים רופן צום ונתנה תוקף פאר דין תורה? כ'האב ענק שוין געזאגט מען טאר נישט אריינעמען קיינעם אין שטוב, זייט כ'האב דאס איינגעפירט זאגט מיר יעדער איינער די וועלט איז אסאך סעיפער, טאר נישט אריינעמען קיינעם. דו ווייסט וועם דו נעמסט אריין? דו ווייסט וואסערע א יצר הרע יענער האט? אמאל יענער האט דיר געגעבן צו עסן האט מען זיך געשעמט פאר אים, מען האט געהאט דרך ארץ, היינט נאובאדי קעירס. ווי האט די רבי געזאגט? שטייט דארטן אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, האט דער דברי יואל געזאגט, היינט וואסערע א גרעסערע חוב ס'איז א גרעסערע עזות פנים ווערט מען. פארשטייסט? כאפט ער זיך שוין צו צו דיין טאכטער אויך. איך ווארן און איך בעט אלע מאנסיער איינוואוינער זאלטס נישט אריינלאזן קיינעם. נעמטס נישט א בחור, ער קען געבן דראגס פאר דיין טאכטער און יול בי פינישט. און ער מוז נישט געבן נאר דעם מין דראגס וואס מען רייכערט. ס'איז דא בראוניס, ס'איז דא קליינע פילן, זיי האבן אלעס. משה טעראריסט פרידמאן האט געוואלט ווערן א א אנוואקסער אויף דראגס, פארשטייסט? ער האט געוואלט אז ליצמאן זאל גיין מיט אים שותפות. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. גאנץ סאטמאר נישט ווערד גארנישט. ס'איז איין שטיק דרעק מיט גניבה. און אביסל זנות אויך אין די זייט. אבער פאר יענעם, אוי ביסט א ציוניסט, יא. עניוועי, מונקאטשער רב האט געהאט א ישיבה. ער האט א תלמוד תורה. איך מיין ער האט נאך היינט אויכעט. איז געקומען אמאל א יונגל אין חדר וואס זיין טאטע איז געווען א גרויסער עושר. און ער איז געקומען מיט סניקערס אין חדר. האט דער מלמד אנגעהויבן צו זאגן א דרשה, שייגעצישע שיך, שייגעצישע שיך. דער בחור האט זיך נישט געפוילט, ער איז אהיים געגאנגען. די מאמע פרעגט וואס איז געשעהן, זאגט ער די רבי זאגט ס'איז שייגעצישע שיך. איז געגאנגען דער טאטע א איד אן עושר, און אויפגעקאלט דעם מונקאטשער רב, און געזאגט ביסט משוגע? וואס איז מיט דיר? געגאנגען מונקאטשער רב און האט געזאגט פארן מלמד, איז אריבער צום חדר, און האט געזאגט דעם מלמד ער זאל אים מסביר זיין פארוואס די שיך האבן קונה געווען א נאמען שייגעצישע שיך, ער וויל וויסן פארוואס. קיצור ער האט זיך געקוועטשט און געדרייט, ס'איז נישט געווען קיין טעם. יעצט די בחורים אין קעמפ זענען געקומען. מיט סניקערס איז עניטינג ראנג איז למעשה האט די הנהלה געפייערט מען טאר נישט מען טאר נישט ווען זיי גייען זיי האבן עס איינגעטוישט אויף שטאט סניקערס האבן זיי עס איינגעטוישט אויף סענדעלס סנדלים האבן זיי ווידער געפייערט איך האב עהם געזאגט איך וועל עס איבער זאגן בפה מלא און איך האב נישט קיין מורא דעם טעם פארוואס די רבנים אינדערהיים האבן געמוזט ארבעטן קעגן די רעפארם קעגן די קאנסערוועטיווע קעגן די שטאטוס קוואו איז געווען ווייל זיי האבן זיי געמאכט זאלן זיין אזאלעכע שקצים. איך פרעג אסאך אינגעלייט זיי עסן אפישעלי טרייפות, זיי זאגן זיי הערן מיינע האטליינס אז ס'איז אלעס טרייפות, גייען זיי לכתחילה, זיי שפארן זיך איין דארטן פיר פינעף דאלער א פונט, נו וואס זאל איך זיי ענטפערן, איך האב זיי געזאגט מען דארף אדער האבן א שוץ, איז אויב דער אייבערשטער עט עס דיר פארהאלטן זאלסטו זאגן ליסן איך האב געקויפט כשר'ס, באמת פארוואס א אינגערמאן זאל היינט וועלן זיין אן ערליכער מענטש, ער האט געזען אז די רבנים זענען חיות רעות מיט געלט, זענען גנבים, גזלנים, נואפים, זיי האבן געטאטשט די.

וואס וואס האלט דער בחור? וואס קלערט דער בחור? א באנטש אוו פעיק פאוני פראוד. איך געב קרעדיט פארן בעלזער רב. בעלזער רב האט געזאגט אז ער וויל נישט א בחור זאל גיין מיט א ביבער-היט ס'קאסט צופיל געלט. אנטון קאשקעטלעך. וואס איז ראנג? קאשקעטל קאסט עס לאמיר זאגן א צוואנציג דרייסיג דאלער. יעצט א סאמעטענע היט האלט שוין ביי צוויי הונדערט. און ביז ווילאנג עטס וועט נישט אנהייבן אויסצוסטרעטענען איז אתם המיתם את עם השם. זאלט עס וויסן קלאר. מ'וויל אויפטון פאר סאטמער פאר. תחנון, מען וויל הייסן א גוטער מנהל, אזוי האט דער רבי געזאגט, אז משיח עט ווייזן אויף יעדן ווער ס'האט אים געשטערט זיין קומען און ווער ס'האט אים צוגעהאלפן, עט ווייזן אויף זיינע מנהלים, די אלע וואס רעדן זיך איין זיי טוען, יוי, אייבערשטער בייבערשטער, ווער ביסטו, וואס ביסטו, פריי דיך אז דער בחור קריכט נישט אריין צו יענעם אין די הויזן און ביינאכט צו יענעם אין בעט, אין ר' יודל'ס צייטן פלעגן עס די מנהלים טון, זיין אייגענער איידעם וואלנער מיט מיט זיינע אייגענע קינדער פלעגן עס טון, חזקי מיט אנדערע, אונז טוען מיר א גוטן דזשאב מער ווייניגער. פארוואס זאלט עטס מאכן זיך משוגע? און נאך נעמען בחורים שיקן צו פרעמדע משפחות? דאס איז סועסייד. יעצט האב איך געוואלט רעדן אפאר מינוט. א איד איז אמאל זיך געגאנגען שטעלן אין מיליטער. אינדערהיים, פוילן, פרעגט ער דארטן זיין חבר, זאג מיר, זיי פרעגן ווי אלט איך בין, וואס זאל איך זאגן, פון ווען איך בין בר מצוה געווארן, צו ביי ווען איך האב חתונה געהאט, צו ביי ווען ס'איז געווען דער ברית, צו דער שלום זכר? ענטפערט אים דער איד, וואס איז דיר א חילוק? מ'גייט דיך דאך עניוועי נעמען אין מיליטער, וואס א חילוק ווי אלט דו ביסט, א יאר ארויף, א יאר אראפ, דאס איז געווען די אידישע. די מענטאליטי אלץ איז געווען צו זאגן א ליגנט רוב גנבי ישראל נינהו, איך בלעים זיי נישט, דער גוי וואלט נישט געגעבן א דזשאב פאר א איד, פארוואס זאל ער געבן א דזשאב פאר א איד, זיי האבן דאך אונז פיינט געהאט, און אזוי יעדע זאך, איז למעשה האט מען אונז אויסגעלערנט צו זאגן ליגנט, ווייל ווען דער גוי האט דיך עפעס געפרעגט האט ער דיך געוואלט עפעס דיר וויי צו טון, האט מען אויסגעלערנט זאג אייביג א ליגנט. איינער איז ארויפגעקומען אויף וואטסעפפ באלד נאכדעם וואס ס'איז געשען די מעשה און דאס קינד האט זיך נעבעך דערטראנקען, הערט אויס א מעשה אז די קינדער זענען שוין געווען ביים באס, זיך אזעלכע בלאף, אינטערעסאנט די גמרא זאגט מילתא דעבידא לגלויי לא משקרי אינשי, און היינט זאגט מען יא ליגנט, זאל איך זאגן אז די גמרא האט חלילה געזאגט א זאך וואס איז נישט ריכטיג? ניין, די גמרא זאגט לא משקרי אינשי.

מען האט נישט געטראפן איין יונגעל, מען האט געטראפן איין בעג פון וועש מיט א נאמען אויף דעם, איך מיין די נאמען איז געווען, איי פארגאט די נעים, איים נאט גאנא סעי, און מען האט געזוכט פאר אזא נאמען, ס'איז קיינמאל נישט געווען אזא נאמען יונגעל אין די קעמפ, למעשה האט די יונגעל געהאט עפעס געבארגט פון א קאזין פעטער מומע, און וועגן דעם האט ער געהאט א ראונג נאמען אויף זיין זאך, סאו מען האט געטשעקט די וועש אינסייד האט מען געטראפן א לעיבעל פון זיין נאמען, און השם ישמרני. און מען האט אים געטראפן אין די קידי פול דראונד צום טויט ליידער. יעדער ווייסט אז וואטער פארקס איז די מאסט סכנה'דיגסטע זאך וואס איז דא, אין טבריה איז אויך דא א וואטער פארק קעגן איבער דארטן ביים בית החיים, ס'איז זייער מסוכנ'דיג, איינער האט אמאל דיזיינט אן אייגענעם ארויף פארעכטס אבער מען פליעט צו שנעל האט ער געמאכט ס'זאל זיך אפשטעלן, ס'האט אפגעהאקט איינעם דעם קאפ האט מען אים אריינגעפירט אין דזשעיל אויף אייביג. דאס איז וואס דא גייט פאר, און ס'איז זייער סכנה'דיג, אונז זעמיר אידן, נישט גוים, אונז זעמיר נישט צוגעוואוינט צו דעם, אדרבה לאמיר זען, ברענגטס אהער די רעד קראס, מען זאל געבן טעסט ווער ס'קען שווימען, וועט זען קיינער קען נישט, סאו לערנען לערנט מען נישט, און ווילדע זאכן וויל מען מען זאל טון, יעצט איך הער אז דארטן איז געווען די אלע קעמפס, יעצט לאמיר גיין צו סטארטן, רש"י פרעגט וכי מעולם היו שונאים זה את זה, נאר מיראתן של ישראל, אונז האמיר פיינט געהאט. קלויזענבורג, אונז האמער פיינט געהאט יעדן, אונז האמער געהאלטן אז נאר אונז האמער באשאפן דעם אייבערשטן, וואס זעמער געווארן אזאלעכע ידידים אז יעדער פארט יעצט אינאיינעם? ווייל ס'פעלט אויס אפאר דאלער? משוגע מטורף, מען האט גענומען קער זיבעציק באסן איז געווען, איטס אנבעליוועבל! און איך וויל פרעגן איין זאך, פאר מען מאכט די אלע טריפס צו פאר מען פארט אין קעמפ, איז דא אזא מין זאך וואס מען פרעגט די עלטערן צו זענען מסכים צו דעם? דאס אויף דעם איז נישט קיין שאלה, דאס מעגן זיי טון. יעצט איז מען ארויסגעקומען אז ס'איז געווען א קארדיעק ארעסט. צו ס'איז אמת צו נישט, היינט קען מען קיינעם גארנישט גלייבן. זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל הייסן אז מ'זאל קענען סוען, עס איז נישט קיין קארדיעק ארעסט. אדער מ'האט זיך אנגעטרינקען מיט וואסער, האט נישט געארבעט מער דאס הארץ. און יעדער געבט א מיינונג און מ'זאגט און מ'איז מסביר. איך האלט איינער דארף געבן א מיינונג אז דער דברי יואל נאך נישט געשטארבן אויך נישט, ער לעבט נאך. ווי ער איז? ערגעץ אין א וואלד, מען דארף אים גיין זוכן. צו מ'מעג מחלל שבת זיין שוין, ס'איז פיקוח נפש. א בער קען אים אויפעסן. אזויפיל שקר, א קאמיוניטי געבויעט מיט שקר. און נאכדעם וויל מען נאך האבן הצלחה, מען מען מען איז דער אייבערשטער מיטן בתורה קדושה, זלמן לייב פיליפ א נואף וואס האט אפגע'חזר'ט זיין אייגענעם שוואגער וואס איז שפעטער געווארן זיין שוואגער חזקאל טייטלבוים'ס ברודער רב לייביש ער איז זיי בתורה קדושה, ס'איז דא א תורה קדושה? אין תורה קדושה שטייט מען זאל נישט זאגן קיין ליגנט אויך נישט, און מען זאל נישט שטופן מחילות פאר קיינעם אויך נישט, ס'קומט שוין אריין צוביסלעך, ס'האבן, ס'איז געווען אווער פאפולעטעד דארט. און יעדער האט געוואלט כאפן א ביליגן דאלער און אריינגענומען נאך הונדערט קינדער און פארטיג האט זיך איינער דערטראנקען און ס'גייט באצאלן פאר די מאמע און דאס קינד. איז דען דא געלט צו באצאלן פאר א קינד? טרערט ליגערס. וואס א טאג מער איך לעב מיט די חברה און איך זעה וויאזוי זיי פירן זיך אויף, ביז יעצט האט מען געהאט א קשיא פון אייבערשטן האסט דאך געהאט אזויפיל ערליכע אידן זיי האבן דיך געדינט מיט אלעם פארוואס האסטו געמאכט די צווייטע וועלט מלחמה? איז געקומען דער שומר אמונים רבי און ער שרייבט אין די הקדמה אז דאס איז געווען ווייל מען האט געטאטשט קינדער אזוי ברענגט ער און ער ברענגט צו א תנא דבי אליהו. היינט האבן מיר נישט קיין קשיא אינגאנצן, אויב דאס הייסט דער כלל ישראל פול מיט שקר מיט ליגנט מיט גניבות מיט גזילות ארויסקומען מיט חרמות אויף מענטשן, אונז פארשטיי מיר היינט נישט פארוואס מען האט איין איד איבערגעלאזט. ס'איז דא א ברכה פונעם אייבערשטן כי לא תשכח מפי זרעו, איז בקיצור, מען האט זיך דאך אויפגעפירט אזוי ביליג וויאזוי מען פירט זיך היינט אויף, היינט קען איך נישט פארשטיין אז דער אייבערשטער זאל ענק אלע לאזן איבער אויף די וועלט, ער ברויך ענק נישט, צו וואס? מען האט געשטיפט קינדער אין די מחילה, מען האט נישט געלערנט קיין הלכות נידה מיט קיין מיידלעך, זיי גייען מאכן פרענטש קיסינג, אלעס וואס מען טאר נישט, מען טשיט ארום, מען האט זיך געטוישט די ווייבער. איך געדענק ווי איך האב געמאכט פאר מוהרא"ש א מקווה, איך האב עס אפ געמאכט דעמאלטס אין יבניאל, ווען דעמאלט האט דאך מיך פיינט געהאט יעדער, דער חתם סופר האט געזאגט פאר איינעם, וועסט ווארפן אויף מיר קליינע שטיינער נאך די טובה וואס איך וועל דיר טון, אבער מיט א פאר גרויסע וועסטו מיך דערהרגענען. עניוועי, איז געווען דארט אויכעט א יונגעל מיט א מיידל, ס'איז געווען אזוי א יונגע פארפאלק פֿערצן יעריג מיט א דרײַצן יעריגע האבן חתונה געהאט, צוויי, און זיי האבן זיך אויך געקענט פון סקול, און זיי האבן זיך געקענט פון דא און פון דארט, און די סוף איז געווען אז זיי פלעגן מחליפין נשותיהם א האלב יאר, איך בין פונקט דארט געווען, און איינער האט עס מיר פארציילט, האב איך געזאגט זיי זענען אסור לבעלה, דער מוהרא"ש האט עס אויך נישט געוואוסט, איז ער געגאנגען פרעגן א רב, האט אים יענער רב גע'פסק'נט, איך ווייס נישט פון וועלכע ס'איז געווען, נישט פון ביידע, ס'איז געווען א ערנסטע רב, און געזאגט זיי מוזן זיך ביידע גט'ן. אה, דער מוהרא"ש'ס זון משה וועט דיר זאגן דעם נאמען ווייל ער קען די אלע חברה. שוין, מאכט דער אייבערשטער א חשבון וואס האב איך פון כלל ישראל, בארימט זיך, כי אתה אבינו ואנו עמך ואתה צאננו, ס'איז גארנישט, ס'איז בלאף, ס'איז גארנישט. יצחק לבנה שטערן כאפט אן א מענטש ער לייגט אים אין חרם ווייל ער האט געמיינט אז איך וועל שטיל שווייגן, און נאכדעם וועט מען קענען ווייטער שטופן מיט יעדן קינד. און סאקמארע אייזלעך האבן אים נאכנישט ארויסגעווארפן, דאס איז וואס דא גייט פאר, עס זאגט רש"י, א לשון א רש"י פון א ספרי, מה הנאה יש לי בכם, אין אני אלהיכם, איך בין נישט ענקער גאט, ס'איז רש"י אין פרשת אחרי, אויב מען זינדיגט מיט עריות און מיט מאכלות אסורות בין איך נישט ענקער גאט, זיי הויבן זיך און שרייען דער אייבישטער איז אונזער גאט, ס'הייבט זיך נישט אן, דער אייבישטער שרייט איך בין נישט ענקער גאט, ווי הענגט עטס ענק אן אן א זאך וואס יענער שרייט איך קען אים. כ'מיין אז דער אייבישטער איז סאטמאר און מ'קען בלאפן. נישטא קיין געבלאפער. דרייסיג אדער פערציג פערצענט אינגעלייט לייגן נישט קיין תפילין בכלל, זיי האבן מיר געזאגט זיי קאלן מיך אן, זיי שעמען זיך נישט. און פופציג זעכציג פערצענט זענען העווי אויף דראגס. ס'איז וואסערע דאווענען איז דאס? ס'איז וואסערע שבת איז דאס? ס'איז דא אין די בילדינגס וואו ס'וואוינען נאר אידן אין ווילימסבורג. מען שמעקט אז ס'איז געווען גערייכערט א שעה פריער, גייסט אריין שבת נאכמיטאג צו שבת אינדערפרי א שעה פריער, די גאנצע זאל אויסגערייכערט, די האל איז אויסגערייכערט פון מאריוואנא, געב קיינעם נישט קיין עצות, נאר אז דו האלטסט עניוועי גארנישט, און וואס דארף מען דערנאך שרייען יו דזשו יו דורטי דזשו, גיי ווער א גוי, איך געב נישט קיינעם קיין עצות ער זאל עס טון, באט איי דאנט אנדערסטענד פארוואס דו זאלסט דיך פלאגן ווייל דו טוסט גארנישט אויף נישט פארן אידישקייט און נישט פארן אייבערשטן, אפשר יא אביסל ווייל די קינדער וועלן כאטש נישט וויסן, אבער אונז. זעמער ריין פון ציונות. אוי אונז האמער פיינט די ציונים בתכלית השנאה. יא יא דאס איז עס. יעצט געכאפט אין ארץ ישראל געכאפט איינעם ער הייסט אייזענבאך אשרי אדם הויזענגראך אייזענבאך הויזענגראך געכאפט האט שוין געטשעפעט א יונגל נאך נישט געכאפט האט שוין געטשעפעט א מיידל אויכעט און ס'דא פיקטשער פון אים ס'איז א דזשאוק וואס מען טוט היינט. דא איז דא אן אלטער איד א סבא סיקסטי סעווען איך ווייס אז סיקסטי סעווען ווייל מען רעטייערט ביי סיקסטי פייוו סיקסטי סעווען האט ער געטאטשט די אייגענע אייניקלעך. האט זיך ענדזשויט אויף די אייגענע פלייש, פוי חזירים, דאס איז וואס עס גייט פאר, מען כאפט זיי, מען זעצט זיי איין, עס איז לעבעדיג מיט זיי, עס איז דא וואס זיי זיצן שוין יארן, א גוטן שבת און א גוטן ראש חודש און א גוטן חודש, ס'זאל זיין שמחה וששון ביי יעדן אין שטוב.